מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חוקה גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה. ס'איז א חוקה בלי טעם. וכידוע וואס אלע פרעגן די קשיא אז רש"י הקדוש אליין ברענגט שפעטער די עס איז יא א טעם פון ר' משה הדרשן. וואס איז די טעם אויף וואס? אז די פרה אדומה איז געקומען מכפר זיין אויף חטא העגל, תבא אמו ותקנח את צואת בנו, אז דאס איז די פרה אדומה, די אמו, איי פרעגן אלע די קשיא, איי וואס איז עס טייטש דא, זאת חוקת התורה, וואס זאגט דא רשי אין אנהייב, ס'איז אן א טעם, זאגט דער ישמח ישראל א מורא'דיגע תירוץ, ער ברענגט עס בשם דער רבי ר' יצחק'ל ווארקער, ער זאגט אזוי, אז די גאנצע חטא העגל, דאס איז געווען א פגם, אין אמונה. אין אמונה. מען האט אנגעהויבן כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. ער וויל וויסן, ער וויל וויסן, דארף זיין תמים תהיה עם השם אלוקיך. וואס הייסט וויסן? לא ידענו, ער וויל וויסן, ס'איז א פגם אין אמונה. די תיקון אויף דעם איז פרה אדומה חק בלי טעם. דאס איז די תיקון. ממילא קומט אויס אז ביידע איז אמת. אז ס'איז טאקע די טעם איז לכפר על חטא העגל, אבער ס'איז טאקע חוק בלי טעם. וואס איז די תיקון אויפן חטא העגל? וואס דו האסט געוואלט א טעם, האסט געוואלט וויסן? ס'איז דא זאכן וואס א איד טאר נישט וויסן, און און דו האסט געוואלט דא וויסן, ווייסט וואס די תיקון איז אויף דעם? אז ברענגען א פרה אדומה אן קיין טעם. איז קומט אויס אז ס'איז אויך לכפר על חטא העגל, און אויכעט ס'איז בלי טעם. דאס וואס איז בלי טעם, דאס איז מכפר על חטא העגל. אז א איד זאל נישט פרעגן קיין קשיות. אין יעדן מצב איז א איד זיך מחזק מיטן בורא עולם אן צו פארשטיין, אן צו פארשטיין. פרה אדומה איז געקומען מכפר זיין על טומאת מת, די וואכעדיגע סדרה א מת איז אבי אבות הטומאה, שטייט פון פריעריגע אז פארוואס איז א מת אבי אבות הטומאה די ערגסטע טומאה, ווייסט פארוואס? פארוואס איז עס די ערגסטע טומאה? אבי אבות ווייל ביי אים איז שוין נישטא קיין האפענונג, ער איז שוין לאחר ייאוש, דאס איז די גרעסטע טומאה. כל זמן אז ער לעבט, כל זמן א אדער קלאפט איז ער נישט מטמא, איז ער טהור. ער איז שוין געשטארבן, מיינט אז ער האט שוין אויפגעגעבן, ער איז שוין מיואש, דאס איז די גרעסטע טומאה, דאס איז די גרעסטע טומאה. נאר פארקערט, פארקערט, ווי עס שטייט אין צדקת הצדיק אות מ"ד אז די עיקר לימוד פון אפר הפרה וואס איז? אז מען האט עס שוין פארברענט, ס'איז פארברענט, ס'איז געווארן אש, ס'איז נישטא קיין הווא אמינא אז ס'קען נאך עפעס ווערן פון דעם, ס'איז שוין אש! דייקא דעמאלטס איז געווארן די גאנצע ענין מטהר אלע טמאים, און מטהר רבבות אלפי ישראל איז ער מטהר. דאס זאל א איד זיך מחזק זיין, ווען ס'זעט אים אויס אפר, שוין גארנישט וועט שוין זיין פון מיר, כ'בין שוין גארנישט גארנישט, דייקא דעמאלטס זיך נישט מייאש זיין, וויסן ס'איז דא א תקנה, ווייל דו זעסט דאך אז די אפר הפרה ווען איז דאס מטהר, ווען ס'איז געווארן אויס אינגאנצן גארנישט, ס'איז געווארן אש. זעט אויס אז שוין נישטא קיין שום תקנה, זעט נישט אויס אז מ'קען עפעס מאכן פון דעם, דייקא דעמאלטס איז דאס מטהר. דאס דארף א איד זיך אויסלערנען, זיך נישט מייאש זיין. ברוח ובגשם בגוף ובנשמה אזוי, צו ברוחניות, דער שפת אמת זאגט די וואך א מאמר נורא, ער זאגט אז סוף פרשה שטייט אז ישיר ישראל עלי באר ענו לה, ווי משה רבינו דא. פארוואס ביי די שירה שטייט אז ישיר משה ובני ישראל? עס איז א שירה אזוי, אזוי שטייט ביי די שירה, אז ישיר משה ובני ישראל, פארוואס דא שטייט נישט משה? פארוואס דא שטייט נישט משה רבינו? ווי איז משה רבינו? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, מ'האט דאך נישט קיין השגות משה רבינו, מ'זאגט אבער ביי שירת הים איז געווען פארן חטא העגל, פארן חטא העגל אידן האבן נאכנישט געזינדיגט איז משה מיט בני ישראל געווען גלייך, דא איז דאך נאכן חטא. נאכן חטא און אידן האבן תשובה געטון, זענען אידן געווארן העכער במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, קען מען שוין נישט שטעלן דא משה רבינו ווייל זיי זענען געווארן העכער. משה רבינו קען שוין נישט אריינגיין דא אין דעם אז ישיר ישראל, א פחד פון א ווארט. וואס הייסט א איד וואס געבט קיינמאל נישט אויף, שטענדיג ער טוט תשובה ווערט ער אזוי הויעך, עד כדי כך משה רבינו קען דא נישט אריינגיין, וואס הייסט א איד איז מהרהר בתשובה, ווי וואס איז דא אויפצוגעבן פאר אידן? א פחד פון א ווארט, וויפיל א איד, וויפיל א איד ווערט גרויס, די זעלבע שטייגער זאגט די דברי שמואל, נו פארוואס האט משה רבינו געשלאגן דעם שטיין? זאגט די דברי שמואל, סלאנים, ער זאגט אז משה רבינו האט געמאכט א קל וחומר, אויב פאר מתן תורה, פארן חטא העגל, ס'איז געווען פארן חטא העגל, נאך, האט די אייבערשטער געזאגט אין פרשת בשלח, מען האט געדארפט ארויס נעמען וואסער, וואס האט די אייבערשטער געזאגט, קח את מטך והכית בצור, מען זאל שלאגן דעם שטיין, און ס'איז ארויס געגאנגען וואסער, האט משה רבינו געמאכט א קל וחומר אויב אזוי איז נאכן חטא העגל, איז דאך אוודאי אז שלאגן, אויב פארן חטא העגל שלאגן איז דאך, איז ווי קען זיין נאכן חטא העגל זאל רעדן, זאל העלפן רעדן, דארף דאך אוודאי שלאגן, האט די אייבערשטער געזאגט אז די קל וחומר מופרך מעיקרא, ווייל פארן חטא העגל האט מען געדארפט טאקע שלאגן אבער נאכן חטא העגל אז מען האט שוין תשובה געטון ווערט ער דאך אזוי הויעך מען דארף גארנישט שלאגן ס'איז גענוג צו רעדן צום שטיין וואס הייסט עס א איד אפר געווארן אפר ביסט פארקערט זיך יעצט מחזק געווען איז דאס מטהר קומט אויס אונז זעהן מיר דא פון ביידע עקן ביסטו זיך מייאש ביסטו א אבי אבות הטומאה דער מת פארוואס איז ער א אבי אבות הטומאה ווייל ער איז זיך מייאש ווייל ער איז שוין אחר יאוש ער איז זיך שוין נישט מייאש אפילו מען זעט די עשן להרע, און איז זיך נישט מייאש, ווי הויעך און גרויס דו קומסט אן, אז מען דארף שוין גארנישט שלאגן און קען רעדן, און אזעלכע מושגים. אזא סארט מאמר נורא זאגט אויכעט דער הייליגער בת עין די וואך, ער זאגט מיר האבן דאך נישט קיין השגות דא אינעם חטא פון משה רבינו ווער האט השגות, שטייט דארטן,

אז די חטא איז געווען אז ער האט געזאגט שמעו נא המורים, שמעו נא המורים, מען רעדט נישט אזוי צו אידן, מען טאר נישט זאגן אזוי פאר אידן, שטייט אין ר"ן, דרשות הר"ן, ער זאגט אפילו די מצב איז געווען אזוי ביי אידן, אבער צו א כלל טאר מען נישט רעדן אזוי, צו כלל ישראל טאר מען נישט זאגן המורים, זאגט דער בת עין, אז משה רבינו איז געגאנגען א טריט ווייטער. גייט ער א טריט ווייטער, ער גייט דא א טריט ווייטער, משה רבינו האט געזאגט, אויב איך האב געזאגט שמעו נא המורים, איז דאך מיין דיבור געווארן פגום, דער אייבערשטער האט מיר געזאגט ודיברתם אל הסלע, אבער מיין דיבור וועט שוין נישט העלפן, פארוואס ווייל מיין דיבור איז געווארן פגום, מיין דיבור קען שוין נישט העלפן. גייט ער א טריט ווייטער, וואס איז געווען דער חטא?

אין לך רשות להרהר אחריה, נאר זיך מחזק זיין אין אלע עניינים. ער ברענגט די די וואך די דברי ישראל א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט עס שטייט די וואך אין פרשת חוקת, זאת חוקת התורה. זאגט דער רשי זאגט דאך, מ'האט פריער פארגעליינט דער רשי, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה.

ישראל און דער זוהר הקדוש זאגט דאך ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים, זאגט ער ווייסט ווען זאת חוקת התורה ווען איז דער חוק אויבן דער לחם חוקי ווען ישראל ווען זאגט רשי ווען השטן ואומות העולם מונין את ישראל ווען דער שטן פייניגט מיט זיינע טרדות און נסיונות שונים ומשונים חדשים לבקרים און רעיונות חדשים שלא שערום אבותינו און מ'איז זיך מחזק לפיכך כתב בה חוקה דעמאלטס איז חוק ער זאגט דארטן אונטן אין די הגהות ברענגט ער א שארפע לשון פון זיין זיידן, דער זיידע פון דברי ישראל איז דאך געווען רבי ר' חצקל קוזמירער, ער זאגט אזוי, אז דער כלל פון ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים וואס מען האט געזאגט זאת חוקת התורה, ביז צו עד עצם היום הזה שרייבט ער בדור שפל כמוני אוחת, ומי שאומר ווער ס'זאגט שהיום אינו כן חס ושלום איז שוטה זאגט ער. דער וואס ער מיינט היינט נישט איז ער א שוטה. כי צריך לידע שרייבט ער זיין לשון שאנו כהיום החנות של השם יתברך, אונז זעמער די געשעפט פונעם אייבערשטן, די געשעפט זיינע, כהיום החנות, די געשעפט של השם יתברך. זאגט ער בימים הקדמונים, אמאליגע צייטן היה לו חנות גדול, דאס איז זיין לשון, אביסל א אינטערעסאנטע לשון, בימים הקדמונים היה לו חנות גדול, א גרויסע געשעפט והיה סוחר גדול, כביכול. וואויל אויף פרנסה ברייוועך כביכול, ער מיינט צו זאגן עס איז געווען א בית המקדש קיים, כהנים בעבודתם, לווים בדוכנם, תנאים אמוראים, היה לו חנות גדול, היה לו חנות גדול והיה סוחר גדול וואויל אויף פרנסה ברייוועך כביכול. זאגט ער אבל גם היום אנחנו נותנים לו פרנסה, אבער היינט געבט מען אים אויך פרנסה, כי אם לא כן ממי יתפרנס, זאגט ער דא דער לשון רב חצקל קוזמיר, פון וועמען איז מען מתפרנס, מבני עשו ובני ישמעאל, פון בני ישמעאל ובני עשו? מיט רק א עיקר ליידער וואס מען דארף וויסן זאגט ער אז מען גיבט אים היינט גאר ווינציג צו לייזן, מען גיבט אים היינט גאר ווייניג רווחים, ווייל זיינס נעם איך, נעם איך, און ממילא זאלסטו וויסן א יעדע ביסעלע וואס דו גיבסט אים דו ביסט מחיה די שכינה הקדושה, זאת חוקת התורה, היינט גיבט מען אים גאר ווינציג צו לייזן, און ממילא יעדע ביסעלע, אבל באמת גם היום און אויסלערנען פרנסה, כי בשמים שוקלין. יעדן דעם משקל אויבן אין הימל לפי ערך הנשמה, לפי ערך הגלות און לפי ערך הטרדה זאת חוקת התורה, וויפיל שווערער ס'איז, וויפיל ס'גייט דעם מענטשן אן שווער, איז זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה מיינט דאך אין אלע עניינים אמונה, און ער דערציילט ס'איז געווען עפעס א סעמינאר פון מיידלעך וואס זענען געפארן אין צפת, און דארטן איינער פון די לערערס האט געהאט א אינגל מיט זיך, א אינגל, א קליין אינגל וואס האט געבאדעקט, האט געוואיעוועט, געוואיעוועט מ א, ס'איז געווען אין בית מדרש, און די מאמע זיינע, די לערערין, געשטאנען עזרת נשים, און די קינד האט קאמאנדעוועט, האט געווילדעוועט.

און ער קען נאך נישט אויסעווענדיג צי דא ער קען נאך נישט אויסעווענדיג ער איז געקומען אין בית מדרש שוין געווען די שוין געווען שפעט האט פארשפעטיגט אין בית מדרש שוין געווען די ספרים שראנק ליידיג די אלע סידורים האט מען שוין ארויסגענומען אלע סידורים האט מען ארויסגענומען אלע זענען שוין געשטאנען מיט סידורים און שטיקער סידורים איך בין געשטאנען אין בית מדרש איך קען נישט אויסעווענדיג אבער איך שריי רבונו של עולם איך דארף א סידור רבונו של עולם איך דארף א סידור פלוצלינג איז געפלויגן אויף מיר א סידור ווען דער קינד האט ארויסגעווארפן. איך מיין צו זאגן, דאס איז ביידע זאכן, עס איז זאת חוקת התורה, ווען יענער ווילדעוועט, זאלסטו וויסן עס איז א שליח פון הימל, דער קינד האט אראפגעווארפן א סידור, וואס אי יענער האט געבעטן, וואס הייסט עס א תפילה, וואס הייסט עס א תפילה, אלץ פירט זיך, אלץ פירט זיך יעדער ווארף, יעדער, יעדער, ס'האט געשיקט דא א בריוו איינער פון ר' דוד הייסט ער פון צרפת. איינער פון צרפת רב דוד האט האט ער געזאגט אזוי אז ער האט אים געשריבן אז יענע וואך איז ער אריינגעגאנגען אין געשעפט יענע וואך דארטן אין צרפת איז ער אריינגעגאנגען אין געשעפט קויפן איינקויפן איינקויפן קניות ער איז געגאנגען דארטן אין געשעפט איז דארטן געווען אין די זייט איז געווען דארטן א א גאנצע שאפע מיט מיט שפילערייען פאר קינדער אכע שפילערייען פאר קינדער און ער איז געגאנגען דארטן, און ער האט געקויפט דארטן א קאר פון פאליציי, פאר קינדער, א פאליציי קאר, פון פליימאביל הייסט עס, פון פליימאביל, ער האט געקויפט דארטן פאר, פאר וועמען האט ער געקויפט די קאר פון פאליציי? פון די פליימאביל האט ער געקויפט פון, פאר, ער האט א אינגעלע אהרעלע, א קליין אינגעלע אלט פיר יאר, ער האט געקויפט פאר אהרעלען א קאר פון פאליציי.

זי האט אים געלייגט שלאפן האט זי אים דערציילט אז ס'איז געווען עפעס א פרוי וואס איז געווען קראנק און זי האט געדאווענט צום אייבערשטן זאל איר שיקן א רפואה שלימה און ס'איז נתקבל געווארן די תפילה און זי איז געווארן געזונט האט די אינגל געפרעגט די מאמע ביי מיר איז עס אויך שייך איך קען אויך דאווענען צום אייבערשטן האט די מאמע געזאגט אוודאי אוודאי די ווילסט דאווענען אויף עפעס די אינגל געזאגט אוודאי איך וויל דאווענען יעצט איך וויל א קאר פון פאליציי איך וויל א קאר פון פאליציי, און זי זעט פלוצלינג ווי די טאטע קומט אהיים מיט א קאר פון פאליציי, די ערשטע מאל אין לעבן וואס ער קויפט, ער קויפט עפעס פאר די קינדער דארטן. נא זאגט ר' דוד'ל אז די עיקר חיזוק זיינע איז געווען, אז יעדער איינער וואס הערט אזא מעשה ווערט משתומם, אה, אזא כח האט תפילה. ער זאגט דער בעל שמחה אליין, דער אינגל, איז בכלל נישט נתרגש געווארן, האט פארשטאנען פשוט, כ'האב געבעטן, האב איך עס געקריגן. ער האט זיך אויפגעהויבן אינדערפרי, האט ער עס געקריגן.

ער ברענגט עס א א ער האט עס געהערט פון זיין טאטן בשם קדמונים, אם איני טועה די מעשה ווערט שוין געברענגט אין ראשונים, ער ברענגט עס דארטן פון קדמונים אז ס'איז געווען אז ס'איז געווען עפעס א מענטש וואס האט שטארק געהאט א השתוקקות זיך צו לערנען שיחות חיות בהמות ועופות, איז ער געגאנגען צו זיין רבי און האט אים געבעטן לערן מיר אויס, זאגט דא שיחות חיות ועופות, לערן מיר עס אויס, האט דער רבי געזאגט וואס פעלט דיר עס אויס, התהלך בתמימות. זיי א תמים תהיה עם השם אלקיך, וואס דארפסטו וויסן שיחת חיות ועופות, וואס זיי רעדן פון הימעלישע הימעלישע זאכן, וואס פעלט דיר עס אויס? שוין, ער האט אים געמוטשעט און געפגר'ט דעם רבי'ן, ביז דער רבי האט אים עס אויסגעלערנט, האט אים אויסגעלערנט שיחת חיות בהמות ועופות, און ער איז געווארן בקי, האט גוט פארשטאנען. שוין, דער תלמיד איז אריינגעגאנגען געבן צו עסן פאר די בהמות, הערט ער ווי איינע פון די קרעכצן, עה, איינע פון די אקסן קרעכצעט, און ער הערט ווי דער צווייטער, חברו, וישאלהו אחיו לאמר, זיין ברודער פרעגט אים, א צווייטער אקס, פרעגט אים וואס קרעכצעסטו? ער האט דאך געקענט שיחות חיות, וואס קרעכצסטו? האט דער שור אים געזאגט פארוואס איך קרעכצע? ווייל כ'האב יעצט געהערט א כרוז א בת קול אז אין די נאנטע צייט גייט זיין א מגיפה א דבר ביי די אלע שוורים פון דעם באלעבאס, איז טייטש אונז גיימער אלע אפלאזן די וועלט, וועגן דעם קרעכצע איך. ווי דער באלעבאס האט דאס געהערט האט ער דאך געקענט שיחות בהמות, איז ער געגאנגען האט פארקויפט דעם גאנצן רפת פון די שוורים. שוין. ממש האט זיך געראטעוועט את ממונו לפליטה, האט זיך געראטעוועט די געלט אדאנק וואס כ'האב געלערנט שיחת בהמות, אה! אריבער א חודש איז ער געגאנגען געבן צו עסן פאר די עופות, הערט ער א תרנגול שרייט, ער האט דאך געקענט שיחת עופות, וואס שרייט די תרנגול? אז ס'גייט דא זיין א גרויסע שדפון ביי די פעלדער פון די באלעבאס. א גרויסע שדפון, ער האט דאס געהערט איז ער געגאנגען שנעל און פארקויפט אלע פעלדער, און פרייליך, גיב א קוק ווי איך האב געלערנט שיחות חיות ועופות, איך האב געראטעוועט אלע פעלדער אלע אקסן, שטעל דיר פאר ס'וואלטן געשטארבן די אקסן די פעלדער וואלט מען געגאנגען אה. ויהי היום, זאגט ער, ויבא האיש לעשות מלאכתו ער גייט צו די ארבעט, און ער הערט איינער פון די שוורים שרייט אז בקרוב גייט דער באלעבאס דא אפלאזן די וועלט פאר די צייט, יונגערהייט, פארוואס ס'איז נגזר געווארן אויף אים צו שטארבן? ווי ער האט דאס געהערט איז ער געלאפן גלייך צו דעם רעבן וואס האט אים אויסגעלערנט די שיחת חיות ויחרד חרדה גדולה עד מאוד האט אים געשריגן רבי בבכי בתחנונים האט ער געשריגן הושיעה אדוני הושיעה כי סר עליו מר המוות ער גייט שטארבן האט ער געשריגן הושיעה אדוני האט דער רבי אים געזאגט, כ'האב דיר דאך געזאגט שטענדיג, לאז דיך אפ מיט די אלע שיחות, דו דארפסט דינען דעם אייבערשטן בתמימות, וואס פעלט דיר עס אויס, ווען דו קענסט נישט די שיחות חיות ועופות, וואלט די עופות געשטארבן, אדער די פעלדער וואלטן געגאנגען, וואלט די צער הנזק מכפר געווען, זאל נישט זיין קיין צער המוות, די צער הנזק וואלט עס מכפר געווען, נאר היות אז דו ביסט געווען א אויבער חכם, האסט יא געלערנט, האסט זיך חוסך געווען זאל נישט זיין קיין צער הנזק, וועגן דעם מוז דאס זיין, צער המוות, נישטא וואס צו טון, נישטא וואס צו טון. ביסט דאך געזאגט, כ'האב דיר דאך געזאגט. זאגט ער, די לימוד פון דעם איז אז א מענטש ווייסט נישט, ער גייט אריבער מיט יסורים. יא, אונז קען מען נישט קיין שיחות חיות, שיחות עופות, אבער מען הערט אמאל שיחות אדם, פארשטייסט? אז מען הערט אז איינער וויל מיר צונעמען די געלט, שיחות אדם, מען הערט נישט קיין שיחות שוורים אז איינער וויל צונעמען. ווי די שור זאגט א מ'הערט שיחות אדם א ער וויל מיר צונעמען מיין געלט בארואיג זיך לויפט צום בית דין לויפט אהין בארואיג זיך בארואיג זיך קענסט דאך נישט וויסן וואס דאס נעמט אוועק פון דיר צי ס'נעמט נישט אוועק פון דיר די ערגסטע זאכן די אור החיים הקדוש זאגט די וואך פרה אדומה תמימה זאגט די אור החיים הקדוש אדומה איז דינים דינים, אדומה תמימה איז גרויסע שווערע תגבורת הדינים, ווייסט פארוואס? ווייל אשר לא עלה עליה עול, ווייל יסורים איז ממרק עוונותיו של אדם, ווייל ער איז נישט אריבער קיין שום שוועריקייט, וועגן דעם איז ער געבליבן נעבעך מיט דינים, חלילה וחס. ווייל די צער, אמאל גייט אריבער א צער, די אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון אלע עגמת נפש אונז אפהיטן פון צער, אבער ווען ס'גייט אריבער אמאל א צער אויף א מענטשן, ווייסט ער נישט וואס דאס איז, וואס דאס איז ממתיק פון אים. פארשטייט, ער האט זיך געוואלט לערנען. געוואלט לערנען, שיחות חיות, שיחות עופות, אה, וויסן, איך האב חוסך געווען. יא, ער האט נישט געזען א יוסיף דעת יוסיף מכאוב. יוסיף, ס'איז געווען ביים הייליגן חתם סופר, איז געווען אמאל א תלמיד, האט געהייסן יוסף. איז געווען דאכט זיך א שטיקל משמש, א הויז בחור. געווען א הויז בחור דאכט זיך ביים חתם סופר. און ער האָט געקלאַפּט אין טיר, האָט דער חתם סופֿר גערעדט, מ'האָט דאָך גערעדט הונגעריש אַזױ, האָט דער חתם סופֿר געפֿרעגט, װער איז דאָס? האָט ער אים געענטפֿערט, יוסף דאָס! האָט דער הײליקער חתם סופֿר געענטפֿערט, יוסיף דעת! יוסיף מכאוב! מאַך אױף די טיר! מאַך, יוסיף מכאוב! יוסיף דעת! יוסיף מכאוב! מאַך אױף די טיר! יוסיף דעת! יוסיף מכאוב!

ווי אזוי האט זי דעם קינד? זאגט די הייליגע גמרא אני מזמין לה, די אייבישטער זאגט אני מזמין לה דרקון, איך בין דער מזמין א שלאנג, א שלאנג, ומכישה, און אזוי האט זי די קינד. ווי ווי קומט דא א שלאנג? איר מיינט דער שלאנג איז א גרויסער בעל חסד, ער וויל איר העלפן צו האבן די קינד? זי קען נישט האבן די קינד, ווען נישט דעם שלאנג האט זי נישט די קינד, ווען נישט די שלאנג, די שלאנג שטארבט זי מיטן קינד צוזאמען, איז וואס די שלאנג גיט איר א בייס, און דעמאלטס האט זי די קינד, אזוי ווי די גמרא בבא בתרא ט"ז. איר מיינט אז די שלאנג איז א גרויסע בעל חסד האט געוואלט העלפן? האט איר א גרויסן טעות. איר העט אריינקוקן אין חובת הלבבות שער שער בטחון פרק ג' שרייבט ער דארטן אז דער רבש"ע האט געמאכט די טבע פון א איל ס'האט א טבע פאנגען נחשים. ס'איז א מלחמת חרמה שוין מאז ומקדם צווישן די איילים מיט די נחשים. א מלחמת חרמה. דער מדרש זאגט אין תהילים אין כ"ב למנצח על אילת השחר. וואס הייסט עס אילת? זאגט דער מדרש אזוי.

זי האט מבריח געווען דעם נחש המן. קומט אויס אזוי, אז דער נחש מיטן אילה זענען אלטע שונאים. דער אילה וויל צד זיין נחשים. עס קומט א שוואכע מינוט ביי דעם אילה, זי דארף האבן די קינד, זי קען נישט האבן די קינד, און דעמאלטס קומט דער נחש און גיט איר א בייס, און דער אילה וויינט, אוי, פונקט אין א שוואכע מינוט קומט ער מיר יעצט. צו בייסן, וואוי, אין א שוואכע מינוט בין איך קומט ער, און דער רבונו של עולם זאגט, איך שיק דעם, אני מזמין לה דרקון, און איך מיין נאר דיין טובה, ווייל אז נישט גייסטו שטארבן, פארקערט, דער נחש, די בייס, דאס איז דיר ראטעווען דאס לעבן, ווייל ווען נישט דעם, ווען נישט דעם וואלט געווען א סוף, וואלט מען זיך, דער אילה טראכט צו זיך, פונקט ער קומט אין א שוואכע מינוט, און דער נחש קומט מיר דא צו בייסן, ער וויל דא מאכן א סוף וקץ לכל אילותינו, אבער יושב בשמים ישחק. די נקמה און דאס ברענגט די ישועה, די נקמה פון דעם נחש, ווייל אך און וויי ווען נישט די נקמה פון דעם נחש, וואלט זי אויסגעגאנגען. דאס איז די כלל. אני מזמין לה דרקון. איך ברענג עס, זאת חוקת התורה, זאלסט וויסן ביי יעדן זאך וואס איז בלי טעם, יענע איז נוקם, יענע צאפט די בליט, דער רבש"ע זאגט ס'איז נישט יענער, ס'איז איך, אני מזמין, איך שיק דעם נחש. ס'איז נישט נאר א נחש בצורת נחש, די זעלבע זאך איז ביי נחש בצורת אדם אויכעט. ווען דער נחש איז בצורת אדם איז אויך די זעלבע זאך. זאגט דער אייבערשטער אני מזמין לה דרקון, איך שיק דעם נחש, און אז איך שיק עס ראטעוועט ער עס, ס'איז פאר דיר צו ראטעווען, דאס איז דיר נאר ראטעווען, און ס'איז פאר דעם נחש פארן רודף אויך א לימוד, דער נחש מיינט אה יעצט דארף זי האבן די קינד, יעצט וועל איך ענדיגן מיט איר, טראך, איך גיי. ווען ער וואלט געווען א מעביר על מידותיו און וואלט ער נישט נוקם געווען דעמאלטס וואלט טאקע געווען א סוף וקץ לכל אילותינו פארוואס? ווייל דעמאלטס וואלט זי וואלט נישט געקענט האבן די קינד וואלט זי מיטן קינד צושטארבן און ס'וואלט זיך גענדיגט מיט אלע אילות וואלט געווען א סוף פון אלע אילות נאר ווי אזוי איז געווארן די אילות ווייל ער מיט זיין נקמה פארשטייט ער רעדט זיך איין איך גיי יעצט מאכן א נקמה איך גיי יעצט בייסן סוף וקץ לכל אילותינו פונקט פארקערט ווען דו וואלסט נישט געביסן, דעמאלטס וואלסט, דעמאלטס וואלסט געווען, דעמאלטס וואלסטו געענדיגט מיט די אילות. אזוי איז זאת חוקת התורה, דו פארשטייסט גארנישט. שטייט מען רעדט פון, מען רעדט נישט יעצט אויף קיין שיחת, אונז שמועסט מען נישט דא קיין שיחת חיות צווישן די אילה מיט די נחש, אונז רעדט מען כשיחת בני אדם. אַ מיט די נחש איז צורת בצורת אָדם, און די אילה בצורת אָדם, און יענער בײַסט זיך אַרײַן, און, און, און פֿאַרשטײסט, און זאָלסט װיסן, אַז דו מײנסט אַז יענער ס'איז נישטאָ קײן יענער בכלל, און ס'איז אַלץ פֿון בורא עולם, און ס'אַלץ מײנט נאָר דײַן טובֿה. און באַזונדערס האָט מיר דאָ נאָכגעלאָפֿן אַ יונגערמאַן. א אינגערמאן איז מיר נאכגעלאפן און האט מיר געזאגט ער האט געמוזט עפעס דערציילן, זאג איך זאגט ער ער מוז ער קומט פון בית דין ער איז געווען אין בית דין וואס עפעס א שכן האט ארויסגעצויגן און איך לאז אים נישט איך לאז אים נישט איך לאז אים נישט ער האט אים גערופן אין בית דין ער לאזט אים נישט ארויסציען זאגט ער אז דער דיין האט אים געזאגט ס'איז דיר כדאי צו מוותר זיין ס'לוינט ס'איז דיר כדאי צו מוותר זיין דאס האט אים שוין יא געכאפט, דער דיין זאגט, דיין זאגט ס'איז כדאי, דער דיין זאגט, האט ער גענומען גלייך א פעדער, פעדער, דער דיין זאגט ס'איז כדאי, איך בין מוותר. און בין מוותר, און און האט גע'חתמ'עט, גלייך, ער זאגט פאר פאר אים, פאר די עירייה, האט גע'חתמ'עט. ער זאגט ער איז אהיים געגאנען, טרעפט ער א בעיבי פון א יאר אלט ליגט אויף דער ערד בלא, האט געשלינגען, וויאזוי הייסט דאס, א כדור קליק, קליק, א כדור, א כדור קליק פון שאקאלאד, א כדור קליק. האט ער געשלינגען א בעיבי פון א יאר און ער איז בלא, ער זאגט ער האט אריינגענומען א פינגער אים עס ארויסצונעמען, האט ער געזען ער שטופט עס נאר טיפער, ער מאכט נאר ערגער, ער זאגט זיין קאפ האט אים נאר געדרייט יעצט, וואס גיי איך באלד זאגן פאר די פאליציי, די אייבישטער זאל אפהיטן, ווען זיי קומען טרעפן די אייבישטער זאל אפהיטן אזא אומגליק, וואס גייט ער ענטפערן פאר פאליציי, און ער זאגט ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, ער האט געשריגן רבונו של עולם כ'האב דיך דעי מינוט גע'חתמ'עט, ער לייגט אריין נאך אמאל די פינגער, ארויסגענומען אינדרויסן. ער זאגט איך האב געפילט פשוט ווי דאס איז געווען געראטעוועט געחתמעט דארט און געראטעוועט א קינד ס'איז דיר כדאי צו חתמ'נען, ביסט גערעכט בלייב נישט גערעכט, ס'איז זייער שווער מוותר צו זיין אבער פארלירן א קינד איז נאך שווערער, אונז פארשטייען מיר נישט קיין דרכי השם אבער אוי אוי איר הערט א מעשה די מעשה די אינגערמאנטשיק דא די בעל המעשה דא נאכגעלאפן עס דערציילן איר האט עס אויך געהערט. מוז מען וותרנות איז א שווערע זאך אבער די וותרנות אזוי טייטש דער וואלבראזשער עבודת יששכר די הייליגער חתם סופר ברענגט דאס אויך דער ברענגט א אנדערע נוסח אויף די הפטורה פון די וואך די וואך שטייט אין הפטורה אין הפטורה ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל והוא בן אשה זונה ויגר בקיצור נאכדעם וויי די ברידערס האבן פארטריבן יפתח די ברידערס פון יפתח ויגרשו את יפתח ויאמרו לו לא תנחל בבית אבינו, דו גייסט נישט קריגן קיין נחלה דא, כי בן אשה אחרת אתה. כי בן אשה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, ער איז אנטלאפן פון די ברידער, וישב בארץ טוב, הפטורה פון די וואך, וישב בארץ טוב, ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים. און נאכדעם שטייט אין פסוק, ויהי כאשר נלחמו בני עמון עם בני ישראל, בני עמון האבן זיך מלחמה געהאט, וילכו זקני גלעד זיי זיי געבעטן געגאנגען בעטן יפתח'ן ער זאל צוריק קומען צו זיי, מלא כחש ויאמרו ליפתח לכה והייתה לנו לקצין זאלן זיין די די ברידערס וואס זיי האבן אים משלח געווען האבן געבעטן קום צוריק און דו זיין פאר אונז פאר א קצין ונלחמה בבני עמון, ויאמר יפתח לזקני גלעד האט ער זיי געזאגט הלא אתם שנאתם אותי ענק האבן נאך מיר פיינט געהאט ותגרשוני מבית ענק האבן מיר פארטריבן ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם וואס קומט עטס יעצט ווען ס'איז ויאמרו זקני גלעד ליפתח לכן עתה שבנו אליך והלכת עמנו ונלחמת בבני עמון והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. ער פרעגט דא אפאר קשיות אבער לאמיר זען דעם פוינט דא. ער זאגט דא די הפטורה הייבט זיך אן ויפתח היה גיבור חיל. פארוואס דארף ער זאגן ער איז געווען א גיבור. וואס איז דא אינטערעסאנט צו די גאנצע געשעפט ער איז געווען א גיבור? אזוי הייבט זיך אן די הפטורה די וואך. יפתח הגלעדי היה גיבור חיל. דו דארפסט זאגן ער איז געווען א גיבור. און ווייטער שטייט די ברידערס האבן אים אנגעזאגט דו האסט ויגרשו את יפתח דו האסט נישט שטומען דא קיין נחלה.

אבער וואס זאגט ער? יפתח הגלעדי האט געוואוסט אז די בעסטע ביזנעס פון א מענטשן אויף דעם עולם איז מוותר זיין. דאס איז א ביזנעס דתחילתו מר אבער סופו מתוק. ער האט געוואוסט מוותר זיין דאס איז די בעסטע ביזנעס וואס איז שייך פאר א מענטשן אויף די וועלט. פאר דערפאר. איז ער אנטלאפן, פארוואס איז ער אנטלאפן? האט ער געפרעגט וואס האט ער געדארפט אנטלויפן? זאגט ער ווייל ער האט מורא געהאט היות ער איז א גיבור, האט ער מורא געהאט ווער ווייסט איך וועל דא קענען שטיין בנסיון, ווייל ער איז דאך א גיבור, דו ווייסט מיט איינס צוויי דריי נעמט ער עס אוועק פון זיי, איז ער אנטלאפן פונקט ווי איינער אנטלויפט פון א חרב איך זאל נישט פארלירן דעם ביזנעס די מיליארדן פון ותרנות, איך זאל דאס נישט פארלירן, וואס איז געווען די סוף? שפעטער זאגט ער ווייטער וישב בארץ טוב, ער האט געלעבט מיט די אמונה בארץ טוב, ווייל וואס די אייבערשטער מאכט איז גוט, די אייבערשטער האט אים געמאכט אזוי איז טאקע אזוי איז גוט, ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים זאגט ער ווער עס איז געקומען יפתח צו יפתח מיט א פעקל, ער האט געהאט עפעס עגמת נפש מיט צער מיט פעקעלעך, ער האט געזען ביי יפתח די אמונה איז ער געווארן אנשים ריקים ער האט זיך אויסגעליידיגט פון אלע פעקעלעך, אין אמונה אז אלעס איז די בורא עולם ס'לוינט זיך אלעס. זאגט ער וואס איז געווען שפעטער, זיי האבן זיך געבעטן ביי אים לכה והיית לנו לראש ולקצין, פארוואס? זאגט ער, ווייל דאס און נאר דאס, די ותרנות האט אים געמאכט גרויס, א ראש וקצין. דאס ווערט, דאס מאכט גרויס א מענטשן, די ותרנות. די ותרנות ווי שווער דאס איז, אבער דאס מאכט גרויס. דער הייליגער חתם סופר שרייבט, לכן שבנו עתה אליך. דו זאלסט וויסן אז נאר ווייל אונז האבן מיר דיר פארטריבן, וועגן דעם ביסטו גרויס געווארן. ווייל אונז האבן מיר דיר פארטריבן, איז ער געגאנגען דארטן, איז געקומען אנשים ריקים. דו פארשטייסט דרכי הבריאה, דארטן ווייסט לאקט דער ליפטער האט נישט אומרייקענט, דו ביסט גרויס געווארן, אונז האט מען דיר פון דא פארטריבן, ביסטו אנגעקומען דארטן, דארטן ביסטו גרויס געווארן, קומט אויס אז אדאנק אונז און אונז זאגט דער הייליגער חתם סופר ביסטו גרויס געווארן. אדאנק אונז ביסטו גרויס געווארן. אזוי ארום דאס איבער אלע סארטן זאכן. דערציילן איינער אמאל אריינגעגאנגען צו הרב שך, האט געוויינט פאר אים, ער האט געפערליכע רדיפות, נישט קיין טאג און נישט קיין נאכט, מען צאפט אים די בלוט. איך האב נישט קיין מינוט, ער זאגט עס איז געפערליך, איך קען נישט שטומען. האט ער אים נאר מחזק געווען, האט ער אים געזאגט, זאלסט וויסן תשועת השם כהרף עין, ביים אייבערשטן, ס'קען אין איין מינוט קען ער דיר מאכן אזא ליכטיגקייט, אז ס'וועט ווערן א אנדערע תשועת השם כהרף עין, האט ער אים מחזק געווען, און בתוך הזמן, ביז צו די מינוט, זיי זיך מחזק, זאגט ער מיט די גמרא, וואס די גמרא זאגט הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ביני לביני האט מען אים אריינגעברענגט פאר הרב שך א גלאז טיי מיט א לעפל האניג, זאגט אים הרב שך, באטראכט א מינוט די האניג, פון ווי קומט די האניג, ווייסטו פון ווי קומט עס? פון די בינען, פון א דבורה, די דבורה די בינע איז די גרעסטע רודף וואס איז נאר שייך, עס שטייט דער, עס פליט דיר פון אלע זייטן און טאמער מ'שטייט אים אינמיטן וועג גיט ער דיר א בייס און שיקט דיר אריין אין שפיטאל אריין. ביז אין שפיטאל. ער איז די גרעסטע רודף. ער לויפט דיר נאך פון אלע זייטן און טאמער איינער שטייט אים אויפן וועג שיקט ער אים אריין אין שפיטאל אריין גיט ער אים א בייס עד מוות די אייבישטער זאל אפהיטן די גרעסטע רודף און דייקא פון אים ווערט די זיסטע זאך די דבש פון אים קומט ארויס דבש די זיסטע זאך יא דאס זאגט די אייבישטער דער נחש דער רודף ער האט געמאכט די אילה זאל האבן דעם קינד נאר דער רודף זאת חוקת התורה דאס איז אמונה. דו פארשטייסט נישט בלא טעם, די רודף, פון אים קומט ארויס די גרעסטע זאך. פון אים קומט עס ארויס די גרעסטע. ממילא, מיר זאגן די וואכעדיגע סדרה רבותי ווען מיר זענען מעביר סדרה מעביר סדרה זיין אביסעל מיט כובד ראש על כן יאמרו המושלים בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון און די גמרא זאגט אין בבא בתרא עיין ח' אויף דעם, באקאנטע גמרא בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם. ווארט א מינוט לאמיר א מינוט מעביר סדרה זיין די פסוקים וויאזוי ס'שטייט, הייליגע תורה, ויקח ישראל את כל הערים האלה, זיי האבן צוגענומען פון וועמען? פון סיחון, וישב ישראל בכל ערי האמורי בחשבון ובכל בנותיה, אידן האבן זיך אריינגעזעצט אין די ערי האמורי, כי חשבון עיר סיחון מלך האמורי, פון ווי קומט, פון ווי האט עס סיחון? והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון, דאס הייסט סיחון האט צוגענומען פון מואב, וואס זאגט רש"י הקדוש אויפן פלאץ, ס'איז א גמרא אין חולין, אז אידן האבן געהאט א הוראה אז זיי האבן נישט געטארט האלטן מלחמה מיט מואב, און וויאזוי נעמט מען צו מואב? דער רבונו של עולם האט אריינגעגעבן אין הארץ פון סיחון, גיי זיי לוחם מיט מואב, נעם עס צו פון מואב, און ממילא איז דאס שוין אויס מואב, עס איז געווארן יעצט סיחון, ווי די גמרא זאגט דארטן, עמון ומואב טהרו בסיחון, זאגט די גמרא אין חולין, עמון ומואב, מען האט דאך עס נישט געטארט אנרירן, אונז האט מען נישט געטארט מלחמה האלטן, אבער היות אז סיחון האט עס צוגענומען, האבן אונז עס געמעגט נעמען. זאגט ער אזוי, שטייט א סיחון און זאגט, וויי איך בין א גיבור, איך נעם אריין שיסן, און ער האט אריין געשאסן, איך האב מצליח געווען, ס'זעט אויס סיחון א גיבור, א איש מלחמה, און די תורה שרייט נישט קיין גיבור, נישט קיין סיחון, ביסט גארנישט מיט גארנישט, ביסט סך הכל כלי שפילצייגן פונעם אייבערשטן, דו האסט געדארפט נעמען פון דארטן כדי ס'זאל אנקומען צו אידן, דאס איז די גאנצע. מיינט אהין געשאסן אהין געשאסן אהין, דו האסט געדארפט פשוט צונעמען נישט קיין סיחון און נישט קיין גבורה, דו דארפסט צונעמען פון זיי אז זאל אנקומען, און אזוי ווי פארשטייט תורה דאך תורה דאך נצחי, ללמדנו בא וויאזוי ס'פירט זיך א וועלט, יושב בשמים ישחק און רבות מחשבות בלב איש איז אלץ נאר צוצוברענגען דעם עצת השם היא תקום. מיר האבן די צדיקים געטייטשט אז די וואך שטייט אין די פרשה בחלל חרב או במת יטמא שבעת ימים בחלל חרב אז טאמער דו מיינסט דער חלל איז געשטארבן פון א חרב יטמא דאס איז א טומאה ס'א טומאה פון א פגם אין אמונה. אויב דו מיינסט ער איז געשטארבן פון דער חרב, ער איז געשטארבן, ווייל ס'איז אנגעקומען די צייט, ער איז צוריק געווען דער חרב. בחלל חרב, אויב דו מיינסט דער חלל קומט פון א חרב, יטמא איז א טומאה, ביז תשובה טוהן אויף דעם, שבעת. איז שב עת, ביז די צייט וועסטו זיך תשובה טוהן אויף דעם אפיקורסות, ביסטו טמא. ביז יטמא שבעת, שב עת, ביז די צייט וועסטו זיך תשובה טוהן אויף דעם אפיקורסות. נאר וואס דען, א איד ווייסט אין יעדן שוועריגקייט אז ס'איז נישט פון דעם, נישט פון דעם רודף, נישט פון דעם נרדף, ס'איז אלס אין נאר פונעם בורא עולם אליינס. וויאזוי מען זאגט יעדן יום חמישי בשבת זאגט מען א פסוק אבחנך על מי מריבה סלה, ווער איז געווען מי מריבה? משה רבינו. נאר משה רבינו, וואס האט עס מיט אונז? אבחנך, די אייבערשטער זאגט צו יעדן אידן, אבחנך על מי מריבה סלה, דער אייבערשטער איז אונז בוחן על מי מריבה, וואס האבן אונז מיט מי מריבה? מי מריבה איז איין מאל ביי משה רבינו, און דא זאגט די אייבערשטער פאר אלעמען, אבחנך על מי מריבה, סלה הייסט שטענדיג, וואס הייסט שטענדיג? שטענדיג! נאר געווען ביי משה רבינו! זאגט ער אזוי, ביי משה רבינו האט מען נישט קיין השגות, מיר האבן נישט קיין השגות, עס איז געווען משה רבינו וואס איז געווען דא די חטא, האבן מיר נישט קיין השגות. און משה רבינו וואס איז געווען? דער אייבערשטער האט אים געזאגט רעדן צום שטיין, און וואס האט ער? געשלאגן דעם שטיין. זאגט ער דער מבחן גייט יעדער איינער אריבער ווען ער באגעגנט זיך מיט א שטיין לא עלינו. ווען גייט אריבער עפעס א עגמת נפש, עפעס א שטיין לא עלינו, לא עלינו, איז דער מבחן איז אבחנך על מי מריבה צי דו'סט רעדן צום שטיין, וועסט זיך נעמען צו רעדן, עס איז אלץ פון אייבערשטער, עס איז נישט ער, נישט יענער, עס איז דאך אלץ נאר דער אייבערשטער. וועסט רעדן פון אייבערשטן, וועסט רעדן צום אייבערשטן, וועסט זיך נעמען צו מתפלל זיין. צי דו'סט זיך נעמען צו שלאגן דעם שטיין, שלאגן זיך און שלאגן אלעמען, די גאנצע שטוב וועט גיין אויף רעדער. דאס די בחינה גייט יעדער איינער אריבער סלה ביז משיח'ס טאג. סלה, שטענדיג. אבחנך על מי מריבה, דער מי מ, די בחינה וואס על מי מריבה, צו רעדן צום שטיין. ווען דו באגעגנסט זיך מיט א שטיין צי וועסט רעדן, יעדער איינער מיט זיין שטיין, יעדער איינער האט זיך זיין זיין שטיין. ביי עטליכע איז עס חצץ שטיינער, ביי עטליכע איז איין גרויסע שטיין, ס'איז ארום און ארום. אבער ביי יעדן סארט דארטן איז צו וויסן ס'איז א מבחן על מי מריבה, סלה, שטענדיג צי דו'סט רעדן צום שטיין, וועסט רעדן אמונה, וועסט קאכן אין אמונה. אז דו פארשטייסט נישט אלעס, צו בעסקויט ביי אלע עניינים, ביי קושי פרנסה, צו ביי שידוכים, ביי קינדער, ביי אלע זאכן. זאגן מיר מיר, רבי אייזיק שער, געווען האט געהאט עפעס א קרובה, וואס האט זיך צעבראכן די פיס אויף א געפערליכן אופן. א עלטערע אידענע, א צובראכענע פיס אויף א געפערליכע אופן, אריבער יסורים, שווערע יסורים, אבער נישט נאר די פיס האט זיך צובראכן, נאר דער רוח אירע האט זיך אויך צובראכן, דער רוח, זי איז געווארן צובראכן, האט מען געבעטן רבי אייזיק שער זאל איר מחזק זיין, האט ער איר געפרעגט, זי זאל זיך געבן א דערמאן, ווען זי האט געטראגן די קינדער, די תשעה ירחי לידה, צו ס'איז געווען לייכט, זי האט געזאגט, ניין, זייער שווער, פרעגט ער שפעטער אין די חבלי לידה איז געווען גאר גאר שווער, האט ער איר געפרעגט ווען דו דערמאנסט זיך פון דעם ווערט דיר גוט צו ס'ווערט דיר שלעכט? ס'ווערט מיר גאר גוט, וואס איז? ווייל שפעטער איז געבוירן געווארן אזא אינגעלע אזא צדיק'ל, שפעטער איז געבוירן געווארן אזא צדיק'ל, האט ער געזאגט טאמער דו'סט האבן אמונה אז פון די אלע יסורים דארף אויך געבוירן ווערן גוטע זאכן וועסטו אויך אריבער שלינגען די יסורים אויך לייכטערהייט פון יעדע שוועריקייט, ווען דו'סט גלייבן אז ס'קומט דא אז דא ווערט געבוירן א צדיק'ל, יא. אמאל קענסטו ווערן א צדיק פון דעם, אבער על כל פנים, מען זאל נישט געפריווט זיין, מיט קיין שום זאך נישט, אבער די געדאנק איז אז דו וועסט גלייבן אויף יעדע זאך, ס'דא אזא לשון פון ווילנער גאון אין דברי אליהו, ער זאגט אויף די גמ' משנה אין ברכות איז מ"ח, דאס איז א ברייתא, רבי מאיר אומר, זאגט די ברייתא דארט, מנין שכשם שמברך על הטוב כך מברך על הרע. זאגט דער, זאגט דער ווילנער גאון דעם לשון, הערט, היינו, וואס הייסט כשם שמברך על הרע? היינו, שאם יבא לאדם איזה רע, קומט עפעס א רע, ידמה בעצמו שהיא טובה, ער זאל זיך מדמה זיין אז דאס איז א טובה. והטובה היא לפי ערך הרע, וואס איז טייטש, כגון, שאם אבד ממנו סלע אחד, ידמה בעצמו שמצא סלע אחד, ואם אבד שני סלעים, ידמה בעצמו כאילו מצא שני סלעים. וכן בכל דבר רע ידמה בדעתו שהרע ההיא היא טובה. ער זאל דאס טראכטן פארקערט און אזוי זאל ער בענטשן. ווייל דו ווייסט נישט וואס א טובה ס'גייט דא ארויסקומען. דו ווייסט נישט וואס א טובה ס'גייט דא ארויסקומען. אזוי איז חוקת התורה. נאר א איד זאל וויסן שטענדיג זיך צו דערהאלטן די דברי ישראל ברענגט אין פרשת ויגש זאגט ער שהעצה להיוושע בדבר ישועה ורחמים לכל הדאגות העומדים על האדם ער האט א עצה מען בעט דאך שטענדיג עצות מיט סגולות מיט הערט נאכאמאל שהעצה להיוושע בדבר ישועה ורחמים לכל הדאגות העומדים על האדם איז להתאפק ולא לדחוק את השעה, סבלנות. להתאפק, וויסן דער אייבערשטער פירט, לאמיר להתאפק, דאס איז די עצה שנעל מזרז זיין א ישועה. טייטש פון דעם פסוק ולא יכול, שטייט דא ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. טא ולא יכול, איך קען שוין נישט, יוסף להתאפק, זאלסט מוסיף זיין להתאפק, נאכמער, און דאס איז א עצה לכל הניצבים עליו אויף אלע דאגות וואס שטייט אויף דיין קאפ. צו שידוכים, צו פרנסה, צו אלע ביידע, צו אלע דריי. ולא יכול זאגט ער, פירוש ולא יכול, היינו, כשהשעה דחוקה לו חס ושלום, ולא יכול לשית עצות בנפשו, לא יכול, וואס איז די עצה יוסף להתאפק, ולא יכול יוסף להתאפק, יוסף להתאפק עוד, עד יעבור זעם ולא יהיה דוחק את השעה. זאגט ער וזאת היא העצה לכל הניצבים עליו היינו, לכל הדאגות העומדים על האדם. ס'איז א עצה פאר אלע דאגות. ס'זענען אלע זאכן אזוי רבותי, אז דער מענטש לעבט מיט דעם, אוודאי און אוודאי, מאכט השתדלות אבער, ווי זאגט די וועלט אריינגעגאנגען אמאל א טייבעלע צו א רב אין שטוב, א טייבעלע, און האט געוואלט ארויס גיין, איז געווען א דורכזעעדיגע פענצטער, א דורכזעעדיגע פענצטער, די טייבעלע האט געמיינט אז ס'איז אפן, די טייבעלע געפלויגן ביז צום פענצטער, טראך, זיך איינגעקנאקט קאפ אין פענצטער און אראפ געפאלן. געפֿלױגן נאָך אַ מאָל! געפֿלױגן נאָך אַ מאָל! נאָך אַ מאָל אײַנגעקנאַקט אין דעם פֿענצטער און אַראָפּגעפֿאַלן. געפֿלױגן נאָך אַ מאָל! נאָך אַ מאָל אין פֿענצטער און אַראָפּגעפֿאַלן. ביז דער באַלעבאָס האָט רחמנות געהאַט, איז ער געגאַנגען און האָט געעפֿנט דעם פֿענצטער, און זי איז אַרױסגעפֿלױגן. זאָגט ער, די טײַבעלע איז זיכער. איך האָב געקנאַקט און געקנאַקט, און זעסט, איך האָב מצליח געװען!

אז ער וויל צום הייליגן טשארטקאווער ווייל ער וויל אפלאזן אייראפע ער וויל פארן קיין אמעריקע ווייל דער דוחק פרנסה איז געווען ביי אים געפערליך און טשארטקאווער האט זיך געקומען געזעגענען האט זיך געקומען געזעגענען האט ער געקומען געזאגט ברכת הדרך אבער ער האט אים געבעטן איך אז דו קומסט אן דארטן איז געבן א גריס פאר פאר דעם גאט פון אמעריקע דער רבי וואס ס'איז דא איין גאט אחד יחיד ומיוחד איין גאט פון דא און פון דארט וואס הייסט אזוי, דאס האב איך געוואלט הערן, און פארוואס פארסטו קיין אמעריקע, דער גאט קען נישט העלפן דא? דער גאט, וואס ווילסטו דארטן? אז דו גלייבסט אז גאט געט, וואס לעבסטו דארטן? וועגן די ווערטער האט ער אפגעהאלטן דעם טיקעט, און דער סוף איז געווען אינטערעסאנטע זאך, אז דער טיקעט, ער האט געדארפט פארן מיט די שיף, די טיטאניק, וואס האט זיך איינגעזינקען אין ים אריין. יא. א דאנק די אמונה ווי דער טשארטקאווער האט אים אריינגע אריינגעווארצלט איז ער געראטעוועט געווארן באמונתו יחיה צדיק באמונתו יחיה מיר נישט קומען דא אפשטעלן די פליגערס צו פליען נישט נישט דאס איז די כוונה דא נאר יעדע זאך מיט די אמונה וואס איז די געדאנק אפילו מען פליט ווען ער מאכט זיין דאס איז מיט די אמונה דער אמרי אמת זאגט די וואך שטייט די וואך עשה לך שרף מיטן פרשה ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי! מען האט געקוקט אויף דעם וחי! פרעגט די הייליגע משנה ראש השנה אין סוף מסכת ראש השנה, וכי דער נחש ממית או נחש מחיה? אלא, בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמים היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים. מסתכלין כלפי מעלה, פרעגן אלע די קשיא, אור החיים הקדוש ברענגט עס פאר אז לכאורה אויב דער ענין איז מסתכלין כלפי מעלה, איז פארוואס האט ער געדארפט מאכן א שרף? זאל מען ארויפקוקן אין הימל, ווער ווער איז נשוך ארויפקוקן אין הימל? וואס האט מען געדארפט א וואס האט מען געדארפט א שרף? וואס האט ער געדארפט מאכן א נחש נחושת? עיין אור החיים הקדוש, ער איז מסביר באריכות. האט די אמרי אמת געזאגט אבער פשט, די אמרי אמת האט געזאגט פשט אז דער אייבערשטער וויל אונז באווייזן אזוי, די די נחש האט דיר געביסן אז די נחש, קוק ארויף צום נחש און מחיה, ווי קען זיין א נחש א ממית אדער מחיה, וואס טוט זיך דא? אלא מאי צו פארשטיין מסתכלין כלפי מעלה, עס איז דא איין שורש וואס ער שיקט דעם נחש, און אז ער שיקט די נחש איז אמאל די נחש א ממית אמאל די נחש א מחיה, אז דו זאלסט פארשטיין דערפאר האט מען געהייסן מאכן א נחש, ווייל ווען די, נישט מסתכלין כלפי מעלה קוקן אויפן הימל, איך ווייס, איך ווייס דו ווייסט ס'איז דא א הימל, דו ווייסט ס'איז דא א הימל אלץ פיין און וואויל אבער יענער טשעפעט דיר מיינסטו אז יענער האט דיר געטשעפעט, דאס איז פארן איינזען ניין אז דער זעלבער מענטש קען דיר ראטעווען. דער נחש ממית איז דער נחש מחיה, דו זעסט איך קוק ארויף אויף דעם אויפן נחש איז הייל איך זיך אויס, איז דען דער נחש מחיה, דער נחש מחיה, אלא מאי מסתכלין כלפי מעלה ווענד זיך נאר אין דיר אז דו'סט תשובה טוהן צום בורא עולם, נאר אין דעם ווענד זיך עס, מסתכלין כלפי מעלה צו דעם שורש פונעם נחש. אויף אזא שטייגער זאגט דער שפת אמת אביסל אנדערש, דער שפת אמת זאגט עס ווי די ענין וואס אונז האמיר גערעדט ביז יעצט, די שמועס וואס אונז האמיר גערעדט ביז יעצט. שפת אמת זאגט אזוי אז פארוואס האט מען געדארפט מאכן א נחש? א קשיא וואס אלע פרעגן, קוק ארויף אין הימל, זאגט ער דער רצון פון רבונו של עולם איז, דער נחש וואס משה רבינו האט געמאכט עשה לך שרף, איז דאך געווען בטבע מרפא, דער רמבן זאגט, דער רמבן זאגט אז כך דרכו של הקדוש ברוך הוא אם ממתיק מר במר, ס'הייסט אז אין דעם נחש, דעם נחש נחש דער רבונו של עולם האט אריינגעלייגט א טבע אז דאס זאל מרפא זיין, זאל אויסהיילן. דער אייבערשטער וויל נישט זאלסט שטיין דא אין אש קודש זאלסט שרייען אמונה. ניין, ווען דו מאכסט עפעס א השתדלות דעמאלטס זאלסטו שרייען אמונה. ווען דו גייסט צוגיין צו א דאקטער זאלסטו דעמאלטס גלייבן, יא איך נעם די דאקטער ווייל דער אייבערשטער האט געהייסט, אבער נישט דער איז דער דאקטער, דער אייבערשטער איז דער דאקטער. דאס זאלסטו גלייבן. און די דאס איז די עשה לך שרף זאגט דער שפת אמת. מאך א נחש, קוק אראפ צום נחש, דער נחש איז דאך דער דער רבונו של עולם האט דאך אריינגעברענגט א טבע רפואה אין דעם נחש, און דעמאלטס מסתכלין כלפי מעלה, דעמאלטס וועסטו וויסן אז נישט די השתדלות ברענגט דער פרנסה נאר דער אייבערשטער. מאך א נחש. ווייל דער נחש איז דאך געווען א טבעות'דיגע רפואה. א טבעות'דיגע רפואה, ווי די רמבן איז מסביר, איז די טייטש איז מאכסט א, נעמסט די רפואה, דו נעמסט דעם טיפול, נעמסט דעם טעראפיסט, אבער דו גלייבסט אז נאר די אייבישטער, דאס וויל די אייבישטער. די לשון פון שפת אמת איז אזוי, באמת היה הנחש, באמת היה הנחש מסוגל לרפואה זו, ששם בו הקדוש ברוך הוא רפואה זו, ווי שטייט אין רמבן, כדברי הרמבן שהקדוש ברוך הוא ממתיק מר במר, אף על פי כן, זה הרצון דעם אייבערשטן איז שבהיותו עוסק ברפואה הגשמי, דעמאלט יסתכל ויהיה לבו לשמים, על ידי שיישב עצמו וכי נחש מחיה. דעמאלט איז ער, מאך אן השתדלות און דעמאלט געדענק אז אלץ פון אייבערשטן, גייסט צום דאקטער געדענק אז ס'איז דער אייבערשטער. ווי זאגט דער אמעריקאנער קאלעווער, זאל האבן א רפואה שלמה.

פּרה אדומה מטהרת טמאים, זאָגט ער, אין לך רשות להרהר אחריה, נאָכצוטראַכטן אַ שאָד ווען איך מאַך דאָס וואָלט עס נישט געשען. נאָר ליג נישט אין דעם, ס'איז דאָ אַ אייבערשטער וואָס טוט אַלץ. דער חזקוני זאָגט אַ אינטערעסאַנטע וואָרט די וואָך, אין פּרק יט פּסוק טז, זאָגט דער חזקוני, אַ פאַרוואָס איז דאָ, אַ פאַרוואָס, מ'האָט דאָך שוין פריער געשמועסט, פאַרוואָס איז מענטש די האַרבסטע טומאה, אַבי אבות? פאַרוואָס? פאַרוואָס אַבי אבות הטומאה? זאָגט דער חזקוני, ווייסט פאַרוואָס? איר הערט די לשון. כדי שלא יהיו בני אדם מצויין אצל מתיהן, ער וועט זיך נישט קענען אפטשעפען פון די מת, א משפחה זיינע, ער וועט זיך נישט קענען, א חבר זיינע, ער וועט זיך נישט קענען אפטשעפען, ווי מתוך חיבתן, כדי שלא יהיו בני אדם מצויין אצל מתיהן מתוך חיבתן ויצטערו יותר מדי, דערפאר האט דער אייבערשטער געזאגט אבי אבות הטומאה וועט מען זיך אפטשעפען, און שנעל באגראבן און גענדיגט. ווייל דער אייבערשטער וויל זאלסט נישט ליגן אין דעם צער, ליג נישט אין דעם, גיב זיך א הייב, גיב זיך א דערהייב. כדי שלא יהיו בני אדם מצויין אצל מתיהן מתוך חיבתן ויצטערו יותר מדי. דערפאר איז דאס אבי אבות. רבונו של עולם, און אזוי אויך דער רמבן אין פרשת ראה. נאר האפן צום בורא עולם. אזא שטייגער שטייט דא ווייטער אין פרשה, מען האט שוין פריער דערמאנט. לאמיר זען דא אבער אן אנהייב וויאזוי עס שטייט. שטייט דא אין פסוק אזוי. וידבר העם באלקים ובמשה, וואס האבן זיי גערעדט?

האט ער מיר געזאגט א אינטערעסאנטע ווארט, מיר געזאגט אז ער פרעגט דא אפאר זאכן, דא שטייט דא, זיי זאגן, שטייט זיי האבן געשריגן משה רבינו וידבר העם באלקים ובמשה למה העליתנו מארץ מצרים למות במדבר, זיי האבן געמיינט טאקע אז משה רבינו האט ארויסגענומען אויף צו שטארבן אין מיטן מדבר, יא, זיי האבן געמיינט אז וועגן דעם האט משה רבינו ארויסגענומען למות במדבר.

זאגט ער גיב א קוק דארטן אין זיינע שיך עפעס קוועטשט דארטן ער האט נייע שיך קוועטשט ער ער איז צוקוועטשט אין עפעס אנדערש מילא לאזט ער עס אויס אויפן בעל תפילה אויף וועמען ס'איז לאזט ער עס אויס אויף וועמען ס'איז זאגט ער איין פסוק פריערט שטייט ותקצר נפש העם בדרך זענען געווען ותקצר נו מילא איז שוין געווען האבן זיי שוין נישט געוואוסט וואס זיי רעדן למות במדבר ונפשנו קצה בלחם הקלוקל עתיד המן וואס עתיד המן דו זעסט נישט לעבסט מיט מן איז אלץ בסדר וואס איז וואס שרייסטו למות במדבר וואס איז די קולות דער רבי אזוי דאס אז ס'ותקצר נפש העם בדרך אז ס'קוועטשט אים די שיך, ער איז צוקוועטשט, איך ווייס נישט, ס'איז סתם אזא לימוד אויך אז מ'שרייט אויף דיר, עס איז נישט ער, ער איז עפעס צוקוועטשט, עפעס איז נישט אין ארדענונג מיט אים, דארפסט אים נישט ענטפערן, דארפסט אים נישט ענטפערן אז דו ווייסט נישט וואס דארטן קוועטשט, עפעס קוועטשט דארטן עפעס אנדערש, עפעס אנדערש איז צוקוועטשט, עס איז ארויסגעשריגן יעצט אויף די הערינג. פונקט ווי זיי האבן געזאגט למות במדבר און פונקט ווי זיי האבן געזאגט עתיד המן שיתפח במעינו. עס איז יעצט ארויסגעשריגן. ווייסט מען, נישט שטענדיג ווייסט מען וואס מען רעדט ווען עס איז ותקצר נפש העם בדרך, בדרך כלל ווייסט מען נישט וואס מען רעדט ווען עס איז ותקצר. רעדט ותקצר נפש העם בדרך. על כל פנים לענינינו, דער רבינו בחיי פרעגט דא, וואס גייט דא פאר? זיי זאגן כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, שטייט שפעטער וישלח ה' בעם את הנחשים ואת השרפים. הנחשים השרפים, פרעגט דער רבינו בחיי איך פארשטיי נישט, ס'איז געווען מן און ס'איז געווען באר, וואס זאגט אין לחם ואין מים? האסט געהאט לחם האסט געהאט מים, ס'איז געווען מן און ס'איז געווען באר, וואס הייסט אין לחם ואין מים? וואס איז די פראבלעם? רבותי מען דארף אביסל גוט אריינלייגן אין קאפ דעם רבינו בחיי. ער זאגט אזוי, אז זענען געקומען דארטן זיי האבן געזען וואס טוט זיך ביי די גוים, זיי האבן זיך עס קארגע, און זעהן די גוים האבן אוועקגעלייגט ברויט לזמן ארוך, ווי זאגט מען די פריזער איז פול, זיי האבן אוועקגעלייגט דארטן ברויט לזמן ארוך, וואסער האבן זיי אויך בשפע. אונז דארף מען יעדן טאג ארויפקוקן צום אייבערשטן ער זאל אונז שיקן א מן, שיקן מן, און אפילו וואסער, וואס אן דעם קען מען נישט לעבן, אויך וואסער, מען מוז יעדן טאג ארויפקוקן ביסטו בסדר, האסטו געהאט, און ס'איז נישט סתם, מן, אין די גמרא זאגט והמן כזרע גד הוא, ס'האט זיך געווענדט ווי דו ביסט, ביסטו געווען אן ערליכע איד, האסטו געהאט לעבן טיר, אויב נישט וואלסטו געקענט גיין א קילאמעטער, יא? סאו והמן כזרע גד הוא, זאגט די גמרא שמגיד, שמגיד עוונותיהם של ישראל מה שבחורים ומה שבסדקים. וואסער? מרים הנביאה אוועק איז נישט געווען קיין וואסער. האבן זיי געשריגן, איך פארשטיי נישט, די אומות העולם האבן מסודר'דיג, וואסער, עסן, לרוב, נישט יעדן טאג ארויפקוקן בין איך יא בסדר בין איך נישט בסדר, איך בין א הערליכער, איך בין נישט קיין הערליכער, פארוואס זיי זענען מסודר אונז דארף מען יעדן טאג ארויפקוקן אויבן? זאגט רבינו בחיי די אמת איז דאך געווען אז נאר ווייל דער דור דעה איז געווען כמלאכי השרת און פאר דערפאר הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו תלויים בו כעין עבדים אל יד אדוניהם מרגיל להרגיל נפשם במידת האמונה והבטחון דאס יעדן טאג ארויפקוקן לעבן מיטן אייבערשטן דאס וויל די אייבערשטער פון דיר און זיי האבן אנגעהויבן צו פיסקעווען אויף דעם להרגיל נפשם במידת האמונה והבטחון לכן אה, דו ווילסט נישט, דער אייבערשטער זאגט, איך וויל זאלסט קוקן צו מיר יעדן טאג, כעין עבדים אל יד אדוניהם, ניין, ער וויל מסודר, ער וויל מסודר, פונקט ווי אלע גוים, זאל זיין מסודר. אה, אזוי, זאגט דער רבינו בחיי, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. דער רבינו בחיי שטייט נישט וישלח השם בעם נחשים, ס'איז נישט געווען קיין נייע נחשים. ס'איז הנחשים, ס'איז געווען פיל נחשים אין מדבר, דער מדבר איז געווען במדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב, די גאנצע צייט איז געווען נחשים. נאר ביז יעצט שטייט אין מדרש ס'איז געווען א ענן א ספעציעלע ענן פון די זיבן עננים וואס איז געגאנגען פאראויס און פארברענט אלע נחשים פארברענט אלע נחשים אבער אז דו פיסקעוועסט ווילסט נישט מיט מיר אין קשר דו ווילסט טבע פונקט ווי אלע גוים אקעי פונקט ווי אלע גוים די נחשים בייסן ווילסט זיך לעבן ווי אלעמען איז די נחשים בייסן ווי זאגט א אנדערע ברענגען וישלח השם בעם שטייט נישט וישלח וישלח מ'האט זיי געגעבן א אקעי מ'האט זיי באפרייט ס'איז געווען ביז יעצט אויך נחשים ביז יעצט זענען זיי געווען איינגעהאלטן זיי האבן נישט געמאגט געהאט צו בייסן יעצט האט מען זיי באפרייט דו ווילסט זיך לעבן טבע טבע איז א נחש בייסט דאך דער רבונו של עולם זאגט איך וויל מיט דיר דעם קשר און ער זאגט ניין ער וויל מסודר ווי האט מען געטראפן איינעם ביי א לאטו מען האט געטראפן איינעם ביי א בוטקעלע פון לאטו ער פילט אן א לאטו וואס איז ער דארף א מיליאן דאלער

פארשטייסט? דאס איז געווען דאס, פארשטייסט? זיי זאגן וואו יאיר, אבער דאס זיי, זיי האבן מורא, זיי ווילן לעבן פונקט ווי די אומות, זאל זיין מסודר. דער אייבערשטער זאגט, איך וויל מיט דיר די קשר, איך וויל זאלסט יעדן טאג פאר מיר צו מיר ארויפקוקן, זאלסטו מיר, מיט מיר לעבן, זאגט דער אייבערשטער. און אזוי זאגט דער רד"ק יעקב אבינו, לבן זאגט פאר יעקב אבינו אין פרשת ויצא, נקבה שכרך עלי ואתנה. וואס טייטש נקבה שכרך עלי? יעקב אבינו לבן זאגט פאר יעקב קום לאמיר קובע זיין א געהאלט וויפיל ווילסטו וויפיל ווילסטו פון מיר חודש'ליך וואס שטייט אין פסוק גלייך נאכדעם ויאמר יעקב לא תיתן לי מאומה איך וויל נישט הערן די ווארט קובע א קביעות'דיגע געהאלט וויל איך נישט הערן

איך דערצייל איינער אריינגיין צו ר' חאצקל לעווינשטיין האט אים א בחור האט אים געפרעגט א שאלה אז די מען רעדט אים א שידוך גאר א פיינע שידוך אבער די די די צד השני צד הכלה פאדערט פון זיין טאטן אז ער זאל גיבן עפעס גאר א גרויסע סכום צו ער זאל זיך עס מתחייב זיין צו נישט ווייל ער האט עס נישט צו דער טאטע זיך מתחייב זיין צו נישט האט רבי חצקל לעווענשטיין געפרעגט דעם בחור צו זיין טאטע איז א ארבעטארער ביי איינעם צו ער ארבעט אליין צו ער איז א שכיר צו עצמאי צו וויאזוי רופט מען עס אן איינגעשטעלטער אן איינגעשטעלטער ביי א צווייטן צו ער ארבעט ביי עפעס א באס צו האט עפעס אליין אליין ביזנעס האט ער אים געזאגט ער איז אליין ער ארבעט נישט ביי קיינעם ער ארבעט אליין עצמאי האט אים געזאגט רבי חצקל לעווענשטיין אויב אזוי זאל ער זיך מתחייב זיין און מיט די אייבערשטנס הילף וועט ער עס באצאלן. האט דער בחור געזאגט אמן. שפעטער פרעגט אים דער בחור, רבי, איז אז זיין רבי'ן מיין נפקא מינה צו ער איז א איינגעשטעלטער ביי א צווייטן, צו ער איז א שכיר ביי א צווייטן, צו ער אליין? האט ער אים געענטפערט אזוי, אונז ווייסן מיר אז די שפע פרנסה וואס א איד קריגט, איז קריגט ער וויפיל, כפי וויפיל ער איז תלוי אין אייבערשטן. וויפיל ער איז נושא עין, וויפיל ער איז בוטח אין אייבערשטן. א שכיר איז בוטח אין אייבערשטן אבער אויך אין באס. די באס צאלט אים יעדן ראש חודש ביי די צוואנציגסטע. און במילא, איז במילא, אזא איינער וואלט זיך נישט געזאגט זיך מתחייב זיין. אבער א עצמאי, דער וואס ארבעט אליין, ער איז בוטח נאר אין אייבערשטן זאל דיר שיקן קונים, ער איז יעדן טאג, זאגט ער פותח את ידך, און דער קושט עס נישט אזוי, פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון, פונקט ווי דער ארבעטער, ער קושט עס, נגד הלב, פותח את ידך, ומשביע לכל חי רצון, תפילין שבראש, ער קושט עס אזוי,

אבער אויכעט אויפן באס, איר פארשטייט? און דאס איז דא די געדאנק, די געדאנק איז אז רבונו של עולם זאגט דיך, אז איך וויל די קשר מיט דיר, זיי האבן געוואלט זיין מסודר, מסודר, דער אייבערשטער זאגט איך וויל מיט דיר די קשר, זיי זאגן איך וויל נישט מארגן, יעדן טאג, יעדן טאג דארף איך פותח את ידך פון דאס ניי. איך וויל זאגן פותח את ידך נאך וואס איך ווייס אז ס'קומט אריין אין באנק. איך וויי, ניין ניין דער רבונו של עולם וויל ס'זאל זיין כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גברתה. דערפאר זאגט מען קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, ווייל אזוי געווען אויף קריעת ים סוף. אז וואס איז געווען קשה? אלע פרעגן די קשיא, איז געווען קשה, איז קשה איז אוועקגעשטאנען קריעת ים סוף ביים אייבערשטן איז עפעס קשה? דאס שטייט אין מדרש אז דער רבונו של עולם האט אוועקגעשטעלט אידן אין מדבר אין איין, די מצרים איז געווען פון איין זייט, די ים פון די צווייטע זייט, אז זיי האבן נישט געהאט קיין שום דרך און צו געראטעוועט ווערן. זאגט דער מדרש ולמה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך, פארוואס האט עס דער אייבערשטער געמאכט אז דער מצרי פון איין זייט ים פון אנדערע זייט פארוואס? אלא שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפילתן, האט געוואלט הערן די תפילות, אין מצרים האט ער געשריגן זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים מען הערט שוין נישט דעם בחור, מען הערט אים שוין נישט, שנאמר, זאגט דער מדרש יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה, השמיעיני את קולך כי קולך ערב שהקדוש ברוך הוא מבקש לשמוע את קולם, אה, זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען! האט מען צוריסן דעם ים. אבער פון יעצט וועט מען אויפהערן צו שרייען, דאס איז קשה, ס'איז געווען קשה בעיניו, זאגט ער, דאס איז געווען קשה ביים אייבערשטן אז זיי זאלן אויפהערן צו שרייען. דאס הייסט קשה איז געווען געשריבן אין קריעת ים סוף. פון קשה לייפער רעדאכטכען. און דאס איז אויך די טייטש פארוואס מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, פארוואס קשין מזונותיו של אדם, פארוואס זאל איך דיר געבן אויף איינמאל די גאנצע מיליאן דאלער חתונה מאכן אלע קינדער וועט מען דאך נישט הערן דעם בחור, ער האט פסח צו דעי חו שוין פארגעסן וועט מען שוין נישט הערן. דאס הייסט קשין ווייל קשה עלי פרידתכם דער רבונו של עולם וויל הערן דיין קול. דאס איז געווען קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, דאס איז געווען די קשה לפני הקדוש ברוך הוא אז מ'וועט אויפהערן צו הערן דעם קול. אזא שטייגער טייטשט דאך ונחלם פרשת וארא. מיט חנני השם כי אליך אקרא כל היום, דוד המלך זאגט אין תהילים, חנני השם העלף מיר, ווייל איך זאג דיר צו, אסאך מאל ס'האלט זיך אפ א ישועה פון א מענטשן, ווייל אינעם רגע ס'ווערט געהאלפן, הערט מען אים שוין נישט דעם בחור, מען הערט אים שוין נישט דאווענען. האט דוד המלך געבעטן חנני העלף מיר, ווייל איך זאג דיר צו, כי אליך אקרא כל היום, איך וועל ממשיך זיין דאווענען. איז ממילא דער וואס איז מתפלל, וויפיל איז ער זיך חוסך מיט מתפלל זיין?

וואס איז מיט אלע געווען גאנץ אין נחשים? זיי האבן דאך תשובה געטון. איז דער אור החיים הקדוש מאריך אויף דעם כ'האב דא נאר איין איינע פון די זיבן זאכן, ער זאגט דארטן זיבן זאכן וואס האט געמיינט דער נחש. איינע פון די זאכן זאגט ער אזוי, להעירם בתשובה, מ'האט געוואלט געבן א תשובה, על שהתרעמו, אידן האבן געשריגן, למה הביאם השם דרך המדבר? זאגט דער אור החיים הקדוש למה הביאם השם דרך המדבר אין שם סיפוק, דארטן איז גארנישט דא, ולא הביאם דרך מקום אשר רגיל להיות שם בר ולחם, וואס די אייבישטער האט נישט געפירט דורך א פלאץ וואס איז דא בר ולחם דא פרנסה, זאגט ער וואס איז די תשובה ועל כי השם חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלקים יושב בשמים על מחיותם ועל כל צרכיהם באין מבטח זולתו, אז די גאנצע צייט זאלסטו ארויף קוקן נאר צו מיר זאגט די אייבישטער, ומטעם זה עצמו לא הסיר הנחשים, די אייבישטער האט נישט אוועק גענומען די נחשים. והניחם לנשכם, נאר ווי מתרפאין, כשיסתכלו כלפי מעלה. מ'האט געלאזט ווייטער בייסן, נאר נתרפאין כשיסתכלו כלפי מעלה. לאביהם שבשמים, פארוואס? ווייל שהשם חפץ בזה, כדי שיהיה ליבם תמיד באין הפסק קרוב להשם, כבן המצפה לשולחן אביו ערב ובוקר בכל עת וזמן. דער אייבערשטער וויל אז די גאנצע צייט זאלסט זיין תלוי אין אים, זאלסט מתפלל זיין, זאלסט שרייען צו אים, דערפאר האט מען נישט אוועקגענומען די נחשים זאלן בייסן, נאר זיי געביסן, מסתכלין כלפי מעלה עסטו ווערן געזונט. און די זעלבע תשובה איז אויך פארוואס מען האט נישט גענומען דורך א פלאץ בר ולחם, עס איז דא בר ולחם, ווייל די אייבערשטער וויל מיט דיר דעם קשר, ואם היה מביאם דרך ישוב, זאגט דער אור החיים הק', וואלט ער געברענגט דרך ישוב וואס איז דא צו עסן גענוג, איז לא יעשו להם הדביקות בתמידות כשיהיה מזומן לפניהם סיפוקם, אז עס איז דא אלץ גרייט וואלט נישט געווען קיין דביקות בתמידות, ומה מאוד זאגט ער, יסובב דבר זה הרחקת הלב מהכרת השגחת הבורא ויראת רוממותו, נעמט אוועק דעם.

האט ער נישט צו מורא צום חודש אלול. ברית כרתי לעיני, מען טוט תשובה אויף די אויגן חודש תמוז, ומה אתבונן על בתולה, דארף ער נישט, דארף ער נישט, איך מיין זיך געבן אביסעלע א שאקל אביסעלע. ווי זאגט די אמרי חיים, א חתן נעמט מען צו די חופה. מען פירט אים, אלץ זינגערליכן מנהגים, מען שטייט אין דרך מעמד הר סיני, אבער פאר וואס פירן אים די צוויי עלטערן צו די חופה? פאר וואס? פאר וואס פירט מען אים צו די חופה? די ערשטע זאך וואס מען לערנט אויס א א אידן, יאג זיך נישט, לויף נישט, ירא שמים, לויף נישט, דאס איז סיי מיט די מויל, סיי מיט די אויגן, ארום און ארום, לויף נישט. על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. ס'איז אין אלע ענינים, ס'איז אין ענינים דער הייליגער חתם סופר זאגט די וואך א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט אז וואס איז דא געווען? דער אייבערשטער האט געוואלט אז משה רבינו זאל רעדן צום שטיין, און משה רבינו האט געשלאגן דעם שטיין. וואס איז דא פארגעגאנגען? וואס איז, וואס איז דא געווען? וואס איז געווען דער? זאגט ער אזוי, ס'איז דא, ער ברענגט א מדרש, ער זאגט מדרש הובא בפרשת דרכים, אז ווען משה רבינו גייט אריין קיין ארץ ישראל, וואלטן אידן נישט געזינדיגט עבודה, וואלטן נישט געדינט עבודה זרה, און ממילא וואלט די בית המקדש נישט חרוב געווארן. פרעגט די הייליגע חתם סופר, די בית המקדש וואלט נישט חרוב געווארן, פארוואס? ווייל אידן וואלטן נישט געדינט עבודה זרה. פרעגט די חתם סופר, עבודה זרה, שטייט אין חזל, וואלט משה רבינו געקענט אפהאלטן, אבער שנאת חינם נישט.

זאגט דער הייליגער חתם סופר, פאר דערפאר האט דער אייבערשטער געזאגט פאר משה רבינו ודברתם, זאל ער רעדן צום שטיין וואס איז, ער האט געוואלט די עולם זאל זען פון איין דיבור וואס ווערט, גייט ארויס וואסער פאר שישים ריבוא, וועט מען זען וואסערע כח א דיבור האט, עס קען מחי' זיין שישים ריבוא, וואלט מען זיך אויסגעלערנט פון דעם וואס הייסט דאס חלילה וחס א שלעכט ווארט פאר א מענטש, וואסערע מזיק דאס איז, ווייל אז דו זעסט איין ווארט קען מאכן אזויפיל שפע, ווי וואס איין שלעכט ווארט וואס קען נאר מאכן א חורבן. ממילא זאגט ער די לשון הרמב"ם איז אז די בעל לשון הרע דער חוטא זאגט מה עשיתי רק דיברתי זאגט די רמב"ם די רמב"ם זאגט די בעל הלשון זאגט מה עשיתי רק כ'האב דאך נאר גערעדט כ'האב גארנישט געמאכט זאגט ער די אייבישטער געוואלט דו זאלסט וויסן אז וואס הייסט דאס א רעדן אז זעהן פונעם שטיין אז זעהסט א רעדן צו א שטיין מאכט אזא שפע וואסערע חורבן קען מאכן איין ווארט ממילא וואלט מען געווען אכטונג געגעבן פון א שלעכט ווארט וואלט שוין נישט געווען קיין שנאת חינם ממילא וואלט די בית המקדש נישט חרוב געווארן וואלסטו אריין אין ארץ ישראל אבער יעצט אז דו האסט געשלאגן דעם שטיין, האט מען שוין נישט דעם מסר, וואס הייסט עס א דיבור? פארקערט וועט מען זאגן אז נאר א שט ווייל נאר שלאגן געבט ארויס וואסער, מיט רעדן גייט נישט ארויס קיין וואסער, אויב אזוי זעען זיי דאך נישט וואסערע כח א דיבור האט, ממילא וועט דאך זיין שנאת חינם, ממילא וועט דאך דער בית המקדש חרוב ווערן, קענסט נישט אריין גיין אין ארץ ישראל. איז די טייטש איז אז ווען מען רעדט צום שטיין, דאס איז די טייטש, וואלט נישט געווען די שנאת חינם אויך.

שכר עבירה כנגד הפסידה און הפסד מצוה כנגד שכרה. זאגט די יערות דבש אין חלק א' דרוש ה', פרעגט דער יערות דבש, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, חשבונו של עולם, קענסט דו זאגן חשבון איז געווען סיחון, סיחון האט עס צוגענומען, סיחון האט עס צוגענומען פון מואב, וואס שטייט? כי חשבון עיר סיחון, והוא נלחם במלך מואב הראשון האט צוגענומען חשבון, יא? וואסערע קשר האט מלחמת סיחון מיט חשבון, מיט חשבון הנפש? וואס האט חשבונו של עולם מיט מלחמת סיחון וואס סיחון האט צוגענומען חשבון, וואס פאר א קשר, המושלים ביצרם בואו חשבון, הא? וואס פאר א קשר האט מלחמת היצר מיט מלחמת שיחה? איי זאגט די הייליגע יערות דבש די גאון ישראל וקדושו א מורא'דיגע ווארט, מען זאגט וואס איז געווען דארטן חשבון, חשבון איז געווען א גרעניץ, א קליינע שטעטל, א קליינע שטעטל אבער ס'איז געווען א גרעניץ, דער מואב די גולם, ווי אזוי האט עס סיחון צוגענומען פון אים? ווייל מואב האט נישט געלייגט דארטן די אלע כלי מלחמה, ווייל ער האט געוואוסט ס'איז דאך א קליינע שטעטל, דארף איך דארט משקיע זיין? ס'איז דאך א קליין שטעטל, דארף איך משקיע זיין? אבער ער האט נישט פארשטאנען דער מואב, ס'איז טאקע א קליין שטעטל, אבער ס'איז א גרעניץ, און א גרעניץ, ביי א גרעניץ, אז איינער מאכט דאך אויף די גרעניץ, גייט ער אריין גלייך אינעווענדיג. און אזוי איז טאקע געווען, כי חשבון, וואס איז געווען? סיחון האט געגעבן א פליק אפ דעם גרעניץ חשבון, און אזוי איז ער אריינגעגאנגען ביז טיף אינעווענדיג און כובש געווען גאנץ מואב. אזוי איז ער כובש געווען גאנץ מואב. זאגט די יערות דבש, על כן יאמרו המושלים די מושלים ביצרם, זאלן זאגן בואו ונחשוב ונעשה חשבונו של עולם וואס הייסט עס א גדר אין יראת שמים, זאג נישט וואס איז די גדר, נו, האב איך יא א גדר, האב איך נישט קיין גדר, וואס די גדר עפעס אזוי וויכטיג? זאגט ער ניין זאלסט נישט מבטל'ן א גדר, זאל זיין ביי דיר שטארק, ווייל גיב א קוק וויאזוי האט סיחון צוגענומען פון אים גאנץ מואב. ווייל דער מואב האט נישט פארשטאנען צו לייגן כוחות אין דעם גדר אין חשבון, ער זאגט ס'איז א קליין שטעטל ס'איז גארנישט, אבער פארשטייט נישט אז ס'איז א גדר, און מ'איז פורץ דעם גדר איז מען גלייך אינעווענדיג, זאגט ער דו זאגסט וואס איז די גדר, נו, נו וואס איז די גדר, דו כאפסט נישט ס'איז א גדר, מ'איז פורץ די גדר אייבערשטער זאל אפהיטן ווי דו וועסט אנקומען, על כן יאמרו המושלים ביצרם בואו חשבון, בואו ונעשה חשבונו של עולם, וואס הייסט א גדר אין יראת שמים? ווייל די יצר, דאס איז די געדאנק, די געדאנק איז אז די יצר הרע ער לייגט אריין אלע כוחות דארטן ביים גדר, ביים גדר פון יראת שמים, ווייל ער ווייסט אז פונקט ווי סיחון, אויב איך בין דארטן אראפגעפליקט דעם גדר בין איך אינעווענדיג, דארפסט וויסן א גדר, וואס הייסט דאס א גדר? כ'דארף נישט זאגן תשפ"א וואס מיינט דאס א גדר? א גדר זיך דערווייטערן פון פון פארשאלטענע כלים כמלוא כמלוא עיניו. דאס טייטש א גדר, און דער גדר זאל זיין ביזן סוף, ווייל דער אייבישטער שומר און מציל זיין, אז מען פורץ דעם גדר איז דער אייבישטער זאל אפהיטן, דאס איז געווען סיחון, מען פורץ געווען דעם גדר, גדר, אה, מילא, ניין, ניין, דאס דארף זיין יהרג ואל יעבור. ער האט געזאגט, הרב וואזנער, אין שבט הלוי אין שלח תש ע. זאגט הרב וואזנער אזוי, די גמרא זאגט אין מנחות מ ג, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל איש שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, זאגט די הייליגע גמרא דעם לשון איז הכל בחיזוק שלא יחטא. וואס הייסט? זאגט רשי הקדוש, מכל וכל עומד בחיזוקו שלא יחטא. ער האט נישט אין די.

ווערן באשאפן דריי מלאכים, וואס ווען די מענטש איז דאס אנגעטון, תפילין ציצית ומזוזה, איז די דריי מלאכים וואס ווערן באשאפן ויחלצם מן החטא, זיי זענען אים מחלץ פון א חטא, און דערפאר לא במהרה הוא חוטא. די אק, נישט לא במהרה, הכל בחיזוק שלא יחטא. זאגט רשי בחיזוקו עומד בחיזוקו שלא יחטא. פרעגט הרב וואזנער, גיב א קוק, דער עולם לייגט ציצית, דער עולם לייגט תפילין, אה? מיט תפילין מהודרות און מרובעות מיט רצועות שחורות מיט ציצית מיט אלע הידורים און א מזוזה פון די בעסטן סופר און ווי איז די הבטחה שלא יחטא? פרעגט הרב וואזנער ווי ווי איז די הבטחה שלא יחטא? ווי פארוואס זעהט מען דאס נישט? די גמרא זאגט דאך אזא זיכערקייט דו אוודאי גייסט מיט תפילין און ציצית און מזוזה און דא אונטן האלטסטו אזא מכשיר אזא כלי פו א פארשאלטענע כלי ווי ווי דו האלטסט דאך דעם אבי דו האלטסט דאך אים אינעווענדיג דא און דו ביסט נאך בחיזוק שלא יחטא אויף דעם איז געזאגט געווארן אין פיוט פון שחרית אין יום כיפור, אוי לבית אשר מחריביו מתוכו, דו האלטסט דא צווישן די תפילין מזוזות, האלטסט א מזוזה אין שטוב, און דארט אינעווייניג אין שטוב איז א אשת חיל אייבישטער שומר ומציל זיין וואס דו האלטסט דארטן, און ביזט זיכער בחיזוק שלא יחטא, דארטן האלטסט א כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, טמא הוא. מען דערציילט נאך אז עפעס א אלמנה אמאל אריינגעגאנגען צום הייליגן דברי חיים צום צאנזער רב, זי האט זיך צעוויינט אז זי האט א בת יחידה, זי האט גענומען א חתן, און די חתן איז געווען א טייערע בחור, א טייערע אינגערמאן, און לעצטנס שוד ושבר זעהט מען מעיין זיין גאר אסאך אין ספר עבודה זרה, א ספר עבודה זרה, זי זעהט און וויפיל זי מיט איר טאכטער מוטשען, מוטשען מען זאל אפלאזן און ער ווייטער מעיין ספר עבודה זרה, און זי וויינט. אוי לה לבתה איז אריינגעפאלן מיט אזא חתן אין הימל, ביז די הייליגע דברי חיים האט איר מסביר געווען, האסט א טעות, ס'איז א הייליגע ספר, ס'איז מסכת עבודה זרה, ס'איז א גמרא מסכת עבודה זרה, ס'איז א הייליגע גמרא מסכת עבודה זרה, און פארקערט ער לערנט, דארטן שטייט אלע הלכות פון עבודה זרה, בארואיג זיך, ער איז א חשוב'ע יונגערמאן. זאגט ער היינט לדאבון לבינו איז געווארן ליידער פארקערט, דעמאלטס האט זי גענומען א גמרא וואס שטייט דארט מסכת, הייליגע גמרא מסכת עבודה זרה, היינט נעמט מען לא עלינו להבדיל מען נעמט דעם עבודה זרה אליין, און מען לערנט נאך דארט נאך אט אין דעם עבודה זרה לערנט ער, ער לערנט דארט, מען דאווענט דארט א סידור מיט סליחות און וואס דו ווילסט מאכט ער דארט. א גדר אין יראת שמים וואס ער זאגט בואו חשבון בואו נחשב חשבונו של עולם, א גדר אין יראת שמים, ווי האט ער געזאגט דארט רבי חיים שמואלעוויטש פלעגט זאגן, אז די גמרא זאגט אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, נו איך בין שולדיג אז א רוח שטות האט מיר באפאלן? איינער גייט אין וועג און א רוח האט אים אריינגעווארפן אין בור, איז ער שולדיג? איך בין שולדיג אז די ווינט האט מיר אריינגעווארפן אין בור? וואס בין איך שולדיג? א רוח שטות? זאגט ער יא, אבער דו נאר וואס דו ביסט וואלסט דיך נישט דערווייטערט פון דעם בור, אז וואלט דיר די רוח נישט געקענט אריינווארפן. ווי איז דיין גדר אין יראת שמים? ווי איז דיין גדר? על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, די גדרים. דא א מהריט, ווען ער שרייבט אין צפנת פענח פרשת כי תשא, זאגט ער א א שטייט אין פסוק א באקאנטע פסוק כי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, זאגט ער אזוי צדיק דאס איז דער וואס גייט בשורת הדין ער מקיים כל מצוות התורה לא פחות ולא יותר, אלע מצוות התורה איז ער מקיים לא פחות ולא יותר.

אבער איינער איז א חסיד לפנים משורת הדין, אויף דעם זאגט די מהריט, נראה לי אז דאס איז וואס דוד המלך האט מתפלל געווען שמרה נפשי כי חסיד אני, אויב איז נישט שמרה נפשי, דוד המלך האט מתפלל געווען שמרה נפשי לשמור נפשי מן החטא, רבונו של עולם אפהיטן פון חטא, ואל תאמר זאגן הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ווי אזוי זאל מען אפהיטן מן החטא, אבער די תשובה איז אז נאך פאר נתנהג בחסידות מרובה בשמירה מעולה, און אז ער פירט זיך לפנים משורת הדין, קען יא אפהיטן שמרה נפשי, ער האלט דאך גדרים פון יראת שמים. אזא שטייגער זאגט די חידושי הרים די וואך א שיין ווארט אין דעם ענין באותו ענין זאגט אזוי חידושי הרים זאגט שטייט די וואך וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים דרך האתרים הכנעני איז דאך עמלק, דרך האתרים. דאס זאגט נישט דער חידושי הרים. אבער כי בא ישראל דרך האתרים שטייט ווייטער, וילחם בישראל וישב ממנו שבי. וידר ישראל נדר להשם ויאמר, אם נתן תתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם, וישמע השם בקול ישראל, ויתן את הכנעני. זאגט רש הקדוש, ווער איז דא געווען דער כנעני? ווער איז דאס געווען? וואס זאגט רש הקדוש? יושב הנגב, שטייט דאך וישמע הכנעני מלך ארד יושב הנגב, זאגט רשי יושב הנגב זה עמלק, עמלק יושב בארץ הנגב, און פארוואס שטייט דא כנעני? זאגט רשי שינה את לשונו דער עמלק האט אנגעהויבן משנה זיין לדבר בלשון כנען, פארוואס האט ער גערעדט בלשון כנען? ווייל ער האט געוואלט אז די אז די אידן זאלן דאווענען צום אייבערשטן אז ער זאל איבערגעבן די כנען, אז ער זאל מנצח זיין די כנען, ממילא און זיי זענען דאך נישט קיין כנענים, ממילא וועלן זיי מנצח זיין, ווייל אידן וועלן מתפלל זיין אויף כנען, זיי זענען דאך עמלקים. וואס האבן די אידן געזען? אידן האבן געזען אז אנגעטון זענען זיי די לבושים פונקט ווי לבושי עמלקים. רעדן רעדן זיי ווי כנען. האבן זיי נישט געקענט, זיי האבן נישט געוואלט מתפלל זיין ווייל זיי האבן דאך נישט געוואוסט וואס, האבן זיי נישט געוואלט מתפלל זיין אויף כנען צו עמלק, האבן זיי מתפלל געווען אם נתן תתן את העם הזה, העם הזה בידי, אן מפרט זיין צו עמלק און צו כנען. און דערפאר, וישנ. פרעגט דער חידושי הרי ם. דער כנעני האט אנגעהויבן צו רעדן כנען, דער עמלקי האט אנגעהויבן צו רעדן כנען, פארוואס? ווייל ער האט געוואלט אז אידן זאלן מתפלל זיין אויף כנענים. אבער זיי זענען געווען אנגעטון מיט עמלקים, האבן אידן נישט געוואוסט, האבן זיי געזאגט נאר אם נתן תתן את העם הזה, און אזוי האט מען זיי איבערגעגעבן. פרעגט דער חידושי הרי ם פארוואס האבן זיי זיך נישט אויך אנגעטון ווי כנענים? ווען זיי טוען זיך אן אויך ווי כנענים, וואלט געווען אויך דער לבוש און אויך דער לשון, און וואלטן אידן מתפלל געווען אויף כנענים און פערטיג, פערטיג א געשעפט.

אין ירושלים איז געווען ביז פאר אכציג יאר צוריק האט זיך געדרייט א קמיע וואס איז געווען פון וועמען? פון רב העיר וקדיש און בעל טורי זהב בעל טורי זהב א קמיע וואס האט מחולל די אלע אידן וואס זענען היינט אכציג פינף און אכציג יאר אין ירושלים די זקני ירושלים געדענקען עס גוט דאס האט מחולל געווען פלאות א קמיע פון טורי זהב עס האט פוקד געווען עקרות עס האט מרפא געווען חולים און עס איז געווען פון טורי זהב ביז ביז ווען האט עס געארבעט ביז ס'איז געקומען עפעס א אויבער חכם האט געוואלט מאכן פון דעם פיקטשערס געוואלט מאכן פון דעם פיקטשערס, זייט דעם האט עס אויפגעהערט צו ארבעטן, ס'איז ידוע אז די זאכן מ'הייבט אן צו באבערן דעם הערט עס אויף צו ארבעטן. ער האט עס דעמאלטס געעפנט וואס איז געשטאנען דארטן אין קמיע פון טורי זהב, איז געשטאנען דארטן אני דוד בן ר' שמואל הלוי עמלתי על דברי התוספות בחולין צדיק ו עמוד א', ובשכר זה יתרפאו החולים ויפקדו העקרות.

איינער האט געבעטן דעם חפץ חיים א ברכה זאל מצליח זיין אין תורה, האט ער געזאגט שטייט נישט אין ערגעץ שתצליחו בתורה, שטייט שתהיו עמלים בתורה. עמלה של תבוכים לישב את הזעאמא, דאס איז שוין די גאנצע זאך. ס'איז אריינגעגאנגען א בחור צום חזון איש פרעגן א שאלה וועגן אפעראציע, אן ערנסטע אפעראציע איז געווען, האט ער געפרעגט דעם חזון איש צו ער זאל מאכן די אפעראציע, האט חזון איש געזאגט אוודאי ער זאל עס מאכן, און ער האט אים אויך געזאגט ווער זאל זיין די מנתח, ווער זאל זיין די מנתח?

דא א הנהגה בדרך הטבע איינער דארף אפעראציע נישט קיין חכמות וויאזוי מאכן אפעראציע עמלי תורה האבן אנדערע הנהגה דו דארפסט נישט קיין אפעראציע איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? איר קענט זען אין די קובץ איגרות פון חזון איש ווי דער חזון איש איז פייער פאר איינער וואס האט זיך נישט געוואלט אפערירן ווי ער ווי ער מחייב זיך צו אפערירן אבער דא איז עמלי תורה האבן אנדערע וואס טייטש עס איז נישט די שעה וואס דו לערנסט עמלי תורה האבן אנדערע בלוט ס'איז דא אנדערע הנהגה ביי אים אנדערע הנהגה דערביי. דאס שטייט אין די מעשה שטייט אין מעשה איש אין חלק א', עמוד עיין ז', אויף אפאר יאר צוריק האט ר' מלכיאל קאטלער עס דערציילט ביי א גרויסן כינוס אין ניו יארק, איז דארטן געווען עפעס א אלטע איד ער האט זיך אויפגעהויבן און געקלאפט מיט די פינגערס, האט אים געזאגט איך בין דאס געווען, איך בין געווען די אינגל, איך בין געווען די בחור. בייט זיך די גאנצע בלוט פון די מענטשן ווען ווען ווען ווען ווען ער איז אזוי תשוקת התורה. זאגט דער חתם סופר זאגט אין א תשובה אין יורה דעה רל"א זאגט דער הייליגער חתם סופר, אז אין בית המקדש שטייט דאך געווען עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. פשש! א נס? עומדים צפופים איז נישט געווען קיין פלאץ משתחווים רווחים? פרעגט דער הייליגער חתם סופר, אויב שוין א נס, זאל מען שוין שטיין נאך בהרחבה, זאל מען שוין שטיין בהרחבה אויכעט. אה? זאגט דער הייליגער חתם סופר, ווייל טאמער דו וואלסט נישט, טאמער זאל מען שטיין אויכעט בהרחבה, וואלסטו נישט געהאט אויף וואס צו קריגן שכר, וואלט נישט געווען קיין שום סיבה אז אלעס גייט נישטא וואס צו קריגן, אז דו מוטשעסט דיך אויף א תוספות. מוטשעסט דיך. ס'איז שווער, די ערקאנדישן ארבעט נישט, די חברותא איז נאכנישט געקומען. די משגיח איז דיר אריינגעפאלן. און ארום און ארום. און ס'האט אסאך מאל אלע דריי זאכן צונעזאמעט. אבער דו הארעוועסט ווייטער. עומדים צפופים אויף דעם אויף דעם איז דא שכר. די חפץ חיים זאגט א מורא'דיגע דאס אין תורת הבית אין פרק י ג, א מורא'דיגע חיזוק אויף די אלע זאכן, זאגט אויף תורה יראת שמים, א בחור זאגט ער לערנט אבער ס'גייט מיר נישט, ווייל ס'גייט אין יראת שמים, כ'האב שוין געפריווט ס'גייט מיר נישט, אין לערנען, כ'האב שוין הונדערט מאל געפריווט ס'גייט מיר נישט, ברענגט ער א מורא'דיגע חזל, הערט א לשון רבותי, כמו שאמרו חזל. כדאי צו געדענקען דעם חזל רבותי, כמו שאמרו חזל, משל לשר אחד שציוה לאיש האט געהייסן א מענטשן, ער האט אים געהייסן שימלא הכלי שלו מים, ער האט אים געהייסן אנפילן, פיל מיר אן, ער האט געהאט א ריזיגע פאס, ער האט אים געהייסן אנפילן די כלי מיט וואסער, און האט אים געזאגט אויף יעדן דלי וואס דו פילסט אן, דו פילסט אן א דלי פון טייך און לייגסט אריין אין דעם כלי, אויף יעדן דלי קריגסטו א דינער זהב. ש. בשולי הכלי זאגט די מדרש איז געווען א נקב, אין שוליים איז געווען א לאך, און די גאנצע צייט האט געפרואווט אנצופילן, ס'האט זיך ארויסגעגאסן די וואסער, ס'איז דאך געווען א לאך אין די כלי. האט ער אויפגעהערט צו אנצופילן, האט אויפגעהערט צו אנצופילן. ויפגעו חכם אחד טרעפט אים עפעס א חכם פרעגט אים פארוואס האסטו אויפגעהערט צו אנצופילן, האט ער געענטפערט, מה תועלת זה, וואסערע תועלת איז דא בפעילותי, אז איך גיס אריין און ס'גיסט זיך אויס, וואס האב איך פון דעם, ס'גיסט זיך דאך אויס. אלץ נשפך לארץ. השיבו החכם, זאגן חזל האט דער חכם געענטפערט, מה אכפת לך וואס ארט דיר אז ס'גיסט זיך אויס? מה אכפת לך? הלא שכר זהובים אתה נוטל, פאר יעדן דלי קריגסטו א דינר זהב, וואס ארט דיר, ווייל לויט דער

זאגט דער חפץ חיים איז די זעלבע זאך ביי תורה, יעדע לערנען, יעדע דאווענען, יעדע יראת שמים קריגט א עקסטערע שכר, וואס זאגסטו צו ס'גייט מיר נישט, וואס הייסט ס'גייט דיר יא ס'גייט דיר נישט, אויף יעדן פעולה האסטו שכר. זאגט דער חפץ חיים מה אכפת לך הלא שכר זהובים אתה נוטל שגם הוא מכיר את הכלי שלו, אלא שרוצה להנות לך, זאגט ער כן הדבר הזה בקל וחומר פי אלף אלפים. מיט די הקדוש ברוך הוא מכיר את נפש כל איש ואיש וטבעו, דער אויבערשטער קען יעדן מענטשן מיט זיין טבע אם הוא זכרן או לא, צו ער געדענקט ל, וציוה לכל איש ללמוד תורה ולחזור עליה, ואף שאדם שוכח מה אכפת לו, הלא שכר זהובים הוא נוטל, כל תיבה ותיבה שילמד, היא מצוה בפני עצמה. געדענקט יא, געדענקט נישט, ער זאגט איך קען נישט וואקסן אזוי ווי רבי עקיבא אייגער, צו איך זאל וואקסן אזוי ווי א ירא שמים, איך קען נישט וואקסן אזוי ווי די צדיק הדור, וואס אינטערעסירט דאס, יעדע דלי קריגט שכר. אויף יעדן דלי קריגט ער שכר. זאג מיר ר' שלמה קלוגער האט מספיד געווען דעם הייליגן חתם סופר, האט ער געזאגט אז שטייט תפ ותפתח לבנו בתלמוד תורתך, יפתח לבנו בתורתו, פארוואס שטייט נישט לתורתו? פארוואס בתורתו? זאגט ער איך דארף עפענען די הארץ אויף יראת שמים, וואס איז די שליסל איז תורה, ותפתח לבנו בתלמוד תורתך, די תלמוד תורה דאס איז די שליסל, ותפתח לבנו בתלמוד תורתך דאס איז די שליסל וואס מאכט אויף די הארץ, ער האט עס געזאגט ביי די מעשה דורך חתם סופר האט ער געזאגט דעמאלטס אזוי, אז די וואך שטייט אין מדרש אז ודברתם אל הסלע זאגט די מדרש אז די אייבישטער זאגט פאר משה רבינו וואס טייטש ודברתם אל הסלע שנה עליו פרק אחד ומוציא מים מן הסלע זאגט דארטן עפעס א פרק וועט ארויסגיין וואסער האט דער רב שלמה קלוגער געזאגט דעמאלטס אז דער דרך, ווען מען האט מספיד געווען דעם חתם סופר, אז דער דרך שטענדיג ביי הספד, מען זאגט קודם עפעס א דבר תורה, און שפעטער איז מען מספיד. מען הייבט אן די הספד מיט א דבר תורה. פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם זאגט פאר משה רבינו ודברתם אל הסלע שנה עליו פרק אחד ומוציא מים, ווייל אויב ווילסט ארויסנעמען וואסער פון א שטיין, זאג עפעס א דבר תורה, א פרק, פונעם הארץ פון שטיין, פון א מענטשן, איך וויל ארויסנעמען טרערן, אויפן לוויה דארף מען זאגן עפעס א דבר תורה, דערפאר הייבט מען אן א הספד מיט א דבר תורה. מען הייבט אן א הספד מיט א דבר תורה, ווייל עקרת גואל ליבם איז דורך די תורה, דורך דעם רב, און דעמאלטס האט ער געזאגט וואס יפתח לביני בעת עלמא תורת אויך תורה דאס מאכט אויף, תורה מאכט אויף אין יעדן מצב, אין יעדן מציאות, ווי דעם ר' יוסף געזאגט, ווען א מענטש וויל לערנען, אוי, אבער איך בין דאך, איך בין דאך נישט ריין, ווי קען איך לערנען? ווי קען איך לערנען, איך בין דאך אבער נישט ריין.